קול הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. פרשת יתרו, שבת קבלת התורה, עשרת הדיברות, לאמיר אנהייבן פונעם לעצטן דיברא, די לעצטע דיברא לא תחמוד, די ראשונים זענען שוין פול מיט דעם שאלה, ווי אזוי זאגסטו פאר הארץ לא תחמוד? ווי אזוי, ביי מיר איז אלעס ליידיג, און ביי יענעם איז אלעס גוט. פארוואס זאל נישט לא תחמוד שורו וחמורו אלצדינג? פארוואס? דער מסביר ווייל די פשט איז די לא תחמוד דא שטעקט די יסוד האמונה אז וואס? אז נאר די אייבערשטער ווייסט וואס איז פאר מיר גוט און וואס איז נישט גוט פאר מיר נאר די אייבערשטער ווייסט און ממילא, דער רבונו של עולם ווייסט אז דו וועסט האבן וואס דיר זעט אויס וואס יענער האט איז גוט פאר דיר. ס'זעט דיר אויס אז וואס יענער האט, א שאד איך האב עס נישט, ס'איז גוט פאר מיר. אבער דער רבונו של עולם ווייסט אז ס'איז פאר דיר נישט גוט. דאס איז די יסוד פון לא תחמוד. אז נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט. אזוי שטייט אין בני יששכר, ער זאגט אזוי. ער זאגט אין אגרא דכלה, ער שרייבט דאס אין פרשת ויחי. ער זאגט די לשון.

הטוב והנאות לכל אדם, ער ווייסט וואס איז גוט און וואס איז ראוי פאר יעדן מענטשן, ממילא ולא יקנא את חברו וועט ער נישט מקנא זיין דעם חבר. דאס איז תשליס ארץ. און די לשון אין רא"ש, אורחות חיים שרייבט אין רא"ש, רצה. באשר תרצה יוצרך. מען זאל עס וועלן וואס דער אייבערשטער וויל. ווייל נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט פאר דיר, ממילא איז נישטא וואס צו מקנא צו זיין, ווייל נאר דער אייבערשטער ווייסט וואס איז גוט. מען זאגט אזוי בדרך משל, ס'איז געווען עפעס א גרויסער גביר, גאר גאר א גרויסער גביר, וואס משום מה האט ער מחליט געווען און ארויסגעשיקט צוויי קינדער זיינע למרחק מרחקים אוועקגעשיקט דארטן צוויי קינדער און די צוויי קינדער האט ער דארטן ארויסגעשיקט אלע זאכן וואס זיי דארפן נושאים מטוב ארץ מצרים און זיי דארטן אריינגעשיקט כסדר שוין עס איז געווען עפעס אמאל וואס דער טאטע האט געשיקט דארטן א הויזן, איין הויזן, און אין דעם הויזן איז געלעגן א בריליאנט שאין דוגמתו בכל העולם כולו, א בריליאנט וואס איז ווערד כל הון וחללא דעלמא, עפעס א מורא'דיגע בריליאנט איז געלעגן אין די הויזן, און די צוויי ברידערס האבן זיך אנגעהויבן צו רייסן שטיקער פאר וועמען האט עס די טאטע געשיקט. פאר וועם האט ער געשיקט דא די הויזן מיט די בריליאנט, די עיקר די בריליאנט וואס ליגט דא, עס איז נישט נאר די די געדאנק, די בריליאנט איז געווען אן כל הון חללא דעלמא, נאר דא איז אויך געלעגן די דער מסר אז צו אים גייט אריבער די גאנצע עשירות. און זיי האבן זיך אנגעהויבן צו רייסן שטיקער דארט אין יענעם שטאט, און מענטשן האבן געפילט ווי מען רייסט זיך שטיקער, עס איז געווארן שוין צוויי קבוצות, איין קבוצה מיט דעם ברודער, איין קבוצה מיט דעם ברודער, האט זיך אנגעהויבן צו רייסן שטיקער. זאגט ער עפעס א אלטיטשקער אריבער געגאנגען דארטן געפרעגט וואס איז דא די קריגעריי? מען קריגט זיך דא אויף די הויזן די בריליאנט דארטן דאס איז דא א בריליאנט זאגט ער איך פארשטיי נישט וואס איז די קריגעריי? קען דאך פשוט די זאך וואס? מעסטן אויף וועמען עס גייט די הויזן איינער איז געווען א קליינער א מאגערער און דער צווייטער איז געווען א הויכער א דיקער מען וועט זען פאר וועמען מען וואס מעסט מען האט געזען דאס איז נאר פאר דעם קליינער דעם מאגערער ס'קען בכלל נישט ארויף גיין אויף דעם גרעסערן און ס'איז פונקט אויף דעם קליינעם, עס האט זיך אויפגעהערט די קריגעריי, וואס איז דא זיך צו קריגן, ווייסט מען קלאר פאר וועם עס איז. איר פארשטייט, דאס זאגט ער בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, דער רבונו של עולם האט געמאסטן אויף יעדן איינעם, דאס איז גוט פאר דיר און דאס איז נישט גוט פאר דיר, וואס קוקסטו אריין צו יענעם, צו יענעמ'ס, צו יענעמ'ס קעשענע? דאס איז פונקט געמאסטן אויף דיר. דער רבונו של עולם בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, ס'איז געמאסטן די אלע תנאי החיים, יעדער איינער מיט זיין פעקל זעקל. ס'האט מיר געזאגט ס'איז געווען דא, ער וואוינט היינט אין וויליאמסבורג, איז געווען א איד האט געוואוינט דא פאר פערציג יאר צוריק דא אין רחוב הלפרין, ר' מאיר רוט הייסט ער, ר' מאיר רוט, ער האט דא געהאט אין רחוב ברטנורא האט ער געהאט א ספרים געשעפט, ס'איז געווען דא אין ברטנורא, האט ער מיר געזאגט יענע וואך פאר צוויי וואכן האט ער מיר געזאגט אז מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט דארטן אריין קומען צו אים אין ספרים געשעפט, האט ער געזאגט די סטייפלער פלעגט דארטן אויך אריין קומען און קויפן ביי אים ספרים. אמאל די עולם געדענקט מסתמא די עלטערע עולם אמאל נישט געווען קיין נישט געווען קיין ניילאנים אויף די ספרים מ'פלעגט עס איינפאקן מיט פאפיר מיט פאפיר פלעגט מען האט ער געזאגט ער האט איינגעפאקט פארן סטייפלער האט אים געקויפט אסאך ספרים האט ער אים איינגעפאקט די מיט פאפיר די ספרים איינגעפאקט אזוי מיט פאפיר זאגט ער מיר אז איינער איז געגאנגען איינער דארטן און סטייפלער איינער האט געוואלט העלפן דעם סטייפלער האט ער גענומען דעם פעקל ער האט געזאגט פארן סטייפלער איך וועל עס טראגן. האט די סטייפלער אים געגעבן א געשריי לאז עס אראפ! זאגט ער יעדער איינער האט זיך זיין פעקעלע! יעדער איינער האט זיך זיין פעקעלע! מיין פעקעלע קען איך און דו קענסט דיין פעקעלע! יעדער איינער האט זיך זיין פעקעלע! לא תחמוד קוק נישט אריין צו יענעם אין פעקעלע! ווי פלעגט ער זאגן? ר' יענקעלע גאלינסקי פלעגט זאגן אז וויאזוי שטייט דא? לא תחמוד! בית רעך לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך פלעגט זאגן רבי יענקעלע דו דו דו גלוסט זיין דירה ער האט אזא דירת פאר דו גלוסט זיין קאדילאק דעם טייערע מאשין דו גלוסט דארט זאגט ער ס'גייט נישט אזוי וכל אשר לרעך גיי נעם מיט אלס צוזאמען נעם מיט זיין זיין שלום בית פראבלעמען נעם מיט זיין זיין קראנק פראבלעמען וואס ער האט בגופו ובנפשו אין שטוב נעם מיט אלעס, עס גייט נישט נאר נאר נאר דעם נאר דעם דירה ביסטו מקנא, דו ווייסט וואס טוט זיך ביי יענעם? מיר האט איינער דערציילט, עס איז געווען דא עפעס א בת עשירים, א בת עשירים, זי האט אביסל געוואלט אויפשטעלן א שטוב פון תורה, זי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט, מיט עפעס א תלמיד חכם. האבן מחליט געווען, זיי ווילן, זיי האבן מקבל געווען, זיי ווילן נישט. זיי לעבן מסתפק במועט. און זיי האבן טאקע קיין געלט נישט געהאט, ער איז געזעצן און געלערנט. שוין, ס'איז געבוירן געווארן די ערשטע קינד. גייט זי אריין אין די געשעפטן וואס מען קויפט פאר די בעיביס. דארט איז דא א געשעפט, מען קויפט, פארקויפט דארטן וועגעלעך, מען פארקויפט בעטעלעך, לולים. זי גייט אריין קויפן, זי איז געווען געוואוינט אלס מיידל אז מען גייט צו צו די שענסטע טייערסטע וועגעלע, אבער זי ווייסט דאך היינט איז נישטא קיין געלט און היינט האט מען זיך מקבל געווען חיי תורה, איז זי צוגעגאנגען קויפן, זי איז בכלל נישט ארויפגעגאנגען צו די טייערסטע, אבער זי האט מחליט געווען דאך א וועגעלע, דאס איז א זאך וואס מען גייט ארויס מיט דעם אין די גאס, קען זי נישט גיין קויפן א גאר פשוט'ע וועגעלע, האט זי מחליט געווען אפשר איין טרעפל, איין טרעפל בעסער פון די פשוטע. זאל נישט הייסן ממש איך קען דאך נישט גיין ממש זי גייט דאך ארויס מיט דעם אין די גאס לעיני כל הקהל. שוין. איין טרעפל פשוט אבער ס'איז דאך נישטא קיין געלט. זי האט מחליט געווען צוזאמען מיטן מאן דארטן אין געשעפט. שוין. מען וועט חוסך זיין, מען וועט אנהייבן צו שפארן פון דעם, מען וועט נישט קויפן דא, מען וועט נישט קויפן דאס, ממילא וועט זיין געלט אויף די וועגעלע. שוין. און זי זעט אזוי בתוך הדברים, זי שפארט אז זי גייט דאס נישט קויפן וועגן די וועגעלע פון איין טרעפל העכער, זי זעט קומט אריין א מאמע מיט א טאכטער א יולדות, און זיי הייבן אן דארטן גלייך צו די טייערסטע וועגעלע, זי קוקט נישט בכלל קיין בליק אויף די אויף די פשוטע נאר צו די טייערסטע, זי זאגט א באלאן פון קנאה, עס האט איר אנגעהויבן צו פלאצן די קנאה, די באלאן פון קנאה, אוי, שפעטער זעט זי, זי נעמט די טייערסטע וועגעלע, ווי בין איך שוין. זעט ווי די מאמע מיט די קינד די טאכטער יולדת גייען אריין קויפן א בעט, אוי וואס א בעט, אוי וואס א בעט א פאר, זי האט געמיינט דא אז זי גייט אראפ פון זינען, פון איר א קוק וואס איך קויף דא און שוין, ממש אבער זי זעט א יענע ממש די טייערסטע, זי האט געמיינט זי גייט אראפ פון זינען, ביז זי הערט עפעס ווי די מאמע זאגט פאר די טאכטער אז מען דארף דא אבער מעסטן. צו די בעט גייט אריין אין די צימער אין צימער אונזער ווייל די בעט דארף דאך אריינגיין מיט א באלאן חמצן מיט א באלאן חמצן האט די האט זי גלייך פארשטאנען אז די בעיבי וואס איז געבוירן געווארן איז נישט קיין געזונט קינד דארף אריינגיין מיט א באלאן חמצן און די בעיבי איז נישט קיין נישט געזונט קינד אוי האט זי גלייך, האט זיך גלייך די באלאן פון קנאה געפלאצט, געפלאצט, און זי האט געזאגט א כפרה די וועגעלע, די עיקר ברוך השם איך האב א געזונט קינד, א געזונט לעבעדיג קינד, און פארשטייט די תורה זאגט לא תחמוד וכל אשר לרעך, עס גייט נישט, עס גייט נישט נאר, פונקט דאס ביסטו מקנא, דו ווייסט וואס נאך דרייט זיך דארטן אין שטוב, נאר וואס דען. די איד איז זיך מחזק מיט אמונת איתן אין יעדע זאך, יעדע זאך נאר מיט אמונה, נאר מיט אמונה. ווי האט ער געזאגט ר' וואזנער, אז מ'האט געליינט ביי די שירה יענע וואך האט מען געליינט ותען להם מרים שירו להשם, פרעגט ער ר' וואזנער, וואס איז די נבוכה, וואס טייטש ותען להם מרים, איינער האט איר עפעס געפרעגט? וואס הייסט ותען? זי האט געענטפערט, איינער האט איר געפרעגט עפעס? זאגט ער, יא, יא, מ'האט איר געהאלטן אין איין פרעגן, מרים, די אלע נשים צדקניות, זי פרעגט, ווי איז די אלע, מ'שרייט צום אייבערשטן, ווי איז דאס אלץ? ווי די אלע קולות, וואס טוט זיך דא, מ'האט געדאווענט, ווי, וואס טוט זיך דא? מי פני, די מצרים גייען נאך ארויף און אונז אראפ, ווי איז די אלע קולות? איז געווען איינמאל קריעת ים סוף ביזת הים מיט אלעם און ותען להם מרים האט געזאגט דאס איז די תשובה פארשטייסט ס'קען זיין ס'גייט ארויף און און זיי גייט אזוי גוט און מיר גייט אזוי אין דר'ערד און איך בין ערליך און די מצרי איז א גוי אזוי ווי אין אונזערע שפראך ותען להם מרים קומט איינמאל וואס איז דא א תשובה אויף די אלע מה נשתנה'ס אזוי ווי טייטשט די ברכת אברהם די וואכעדיגע סדרה אז עס שטייט נאך די עשרת הדברות שטייט וכל העם רואים את הקולות. פרעגן דאך אלע וואס טייטש רואים את הקולות? קולות זעט מען? וואס הייסט רואים את הקולות? זאגט ער, רואים את הקולות, ס'קומט די צייט משה, די עולם געקומען צו משה רבינו און האט געפרעגט, ווי איז אונזערע קולות? אונז האמיר געדאווענט. ווי אונזערע קולות? ויזעקו ותעל שועתם, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, ווי גייט אונזערע קולות? ווי גייט עס? ס'איז נאך געווארן נאך ערגער. נאך ערגער, וואס טוט זיך דא? איין מאל מ'איז אנגעקומען צום צום העכסטן דרגה פון מתן תורה, דער רבונו של עולם וכל העם רואים את הקולות, און מ'האט געזען אז ס'איז נישטא קיין קול וואס איז נישט בוקע רקיעים, יעדע געשריי פון א אידיש קינד איז בוקע אויבן, און לאנדעט, ס'איז בוקע, און לאנדעט, ס'איז בוקע, אין דעם דארף מען אויך די חיזוק און די כח און די אמונה און די כח התפילה אז אז ס'גייט נישט צוריק ליידיג ווי די אמרי אמת טייטשט די וואכעדיגע סדרה, רשי זאגט לא יהיה לך אלוקים אחרים, וואס זאגט רשי הקדוש? רשי זאגט, פארוואס הייסט דאס אחרים? די געטשקעס, ווייל אחרים זאגט רשי שהם אחרים לעובדיהם, צועקים אליהם ואינן עונים אותם, ודומה הוא כאילו אחר שאינו מכירו לעולם, זיי שרייען צו זיי ער ענטפערט נישט. זאגט דער אמרי אמת, איז א איד מחויב צו גלייבן, אז להבדיל ביי מיליאן הבדלות ווען איך שריי צום אייבערשטן איז אלוקים אמת, ער הערט מיר און ער ענטפערט מיר, ער הערט מיין געשריי, ער הערט מיין געשריי און ער ענטפערט מיר. אלוקים אמת, ער הערט מיר נישט, די געשריי און ער ענטפערט מיר. חלילה וחס אז דו מיינסט ער הערט דיר נישט, ביסטו עובר אויף לא יהיה לך אלוקים אחרים, מאכסט חלילה דעם אייבערשטן פאר, פאר, צועקים אליהם ואינן עונים אותם, להבדיל אלף מיליאן הבדלות, אלוקים אמת, איך שריי און ער ענטפערט מיר. נישט נאר א געשריי מיט די מויל, אפילו א געשריי מיטן הארץ, דער אור לשמים זאגט יענע וואך, שטייט ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי. פרעג די אור החיים שטייט נישט אין ערגעץ אז משה רבינו האט געשריגן? דער עולם, כלל ישראל האט געשריגן ויצעק בני ישראל, משה רבינו האט נישט געשריגן, וואס איז די אייבישטער וואס זאגט מה תצעק אלי? זאגט ער אוודאי געווען א צעקה אין הארץ, ס'איז געווען א געשריי אין הארץ איז געווען א געשריי, און דאס האט בוקע געווען ביז אלי, מה תצעק אלי, א געשריי פון א איד נאך דאס די אייבישטער, מה תצעק אלי. זיי זאגן דער בית אברהם איז געווען דא אין ארץ ישראל, האט ער געוואלט אזוי אריינברענגען אז די עולם זאל שרייען, נישט דאווענען אן שרייען ביים דאווענען, האט מען אים געזאגט פארן בית אברהם א ר' מאטעס, עס איז געווען ר' מאטעס איז געווען פון די גרויסע לייבן אין סלאנים, מען האט אים געזאגט ר' מאטעס שרייט נישט, א ר' מאטעס שרייט נישט. זאגט אוי שרייט ער, אוי שרייט ער, די הארץ שרייט צעק לבם אל השם. על כל פנים, ס'גייט מיט א געשריי מיט א אמת'קייט מיט א מיט א אמונה טאקע אין די דבר. ווי האט די קאצקער רבי געזאגט לא יהיה בך אל זר, אז זאל נישט זיין דער באשעפער ביי דיר ווי א זר, דער באשעפער, דער הייליגער באשעפער זאל נישט זיין ביי דיר ווי א זר, זאלסט וויסן דו שרייסט צו אים, ער הערט דיר, ער הערט דיין געשריי, אפילו די הארץ געשריי, כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו, כה' אלוקינו בכל קראנו אליו, זאל ער נישט זיין ביי דיר פרעמד. די גלייבן דא א בריוו, אין איגרות סופרים פון רב עקיבא אייגער באקאנטע בריוו מ'האט אים געבעטן מתפלל זיין אויף עפעס א חולנית וויאזוי הייסט די מ'האט מזכיר א חולנית שרה בת רבקה האט רב עקיבא אייגער צוריק געשיקט דעם בריוו התפללתי על שרה בת רבקה ולא נעניתי שמא יש טעות בשם, קען זיין אז ס'איז דא א טעות אין דעם נאמען, און אזוי איז טאקע געווען, אבער וואס איז געווען די, אז מ'האט געזען די אמת איז געווען דאס נאמען איז געווען רבקה בת שרה, נישט שרה בת רבקה. במה דברים אמורים, דער רב עקיבא אייגער האט געפילט לא נעניתי, אבער די געדאנק איז נישטא כזה זאך, א געשריי הערט מען, א געשריי, דא איז דער צווייטער בריוו פונעם חזון איש, קובץ איגרות, שרייבט ער, ועל כולם,

כל בר נש בכוחו למצוא טוב על ידי תפילה והשם מתאוה כביכול לתפילתן של צדיקים. א תפילה איז, איז מסיים דער חזון איש, א מטה עוז ביד כל אדם, יעדע איד האט דעם כח התפילה ס'איז א מטה עוז, וכל שישים אדם מבטחו בו יתברך כן יעלה וכן יצליח. פארשטייט דאס איז א חלק פון די אמונה, וואס וויסן אז דער אייבערשטער הערט מיר, אין יידיש. וואס איינער איז אריינגעגאנגען צום שר שלום, און האט אים געזאגט ער דארף חיזוק אין אמונה, האט דער שר שלום געזאגט חיזוק אויף אמונה דארף מען נישט, מען דארף נישט קיין חיזוק אין אמונה, מען דארף נישט קיין חיזוק, גיי דאווען, יעדער מענטש וואס ס'קוועטשט אים שטארק באמת, און ער דאוונט מעומקא הלב, און ער וועט זען ער ווערט געהאלפן, וועסטו שוין זען ס'איז דא א אייבערשטער אויף די וועלט, מען דארף נישט קיין חיזוק. הקפונים. אה, רבותי, ווי מען שמועסט מענטאג, די אמונה, און דערציילט נאך דער פינסקער רבי זכרונו לברכה, ברענגט עס אז ס'איז געווען דער דאקטאר גארדיע, הרב הקדוש רבי אהרן גארדיע, ער איז געווען, ער איז געווען א בעל תשובה פון וועמען? פונעם גרויסן מגיד פון מעזריטש. ער איז געווען א דאקטאר. למעשה איז געווען אז ער האט אמאל דער מגיד האט געדארפט אמאל א דאקטאר אויף די פיס, ער איז געקומען אויסהיילן די פיס, האט ער געזאגט פארן מגיד איך וועל דיר אויסהיילן די גוף, הייל מיר אויס די נשמה. דעמאלטס האט דער מגיד אים אפירגענומען און געמאכט פון אים הרב הקדוש רבי אהרן גארדיע, ער איז געווען א דאקטאר. ער איז געווען א דאקטאר. עס איז געווען אמאל עפעס א שבת אינדערפרי, זאגט דער דאקטאר גארדיע פארן מגיד, דער גרויסער מגיד אין מעזריטש, אויף איינע פון די אינגעלייט דארט אין בית מדרש, אז ס'איז ביי אים מקונן אינעווענדיג א שווערע מחלה, ער האט נאך אפאר שעה זיך צו דרייען אויפן עולם הזה. ער זעהט עס אלס דאקטאר. האט עס פארשטאנען אלס דאקטאר אז ס'דרייט זיך ביי אים אינעווענדיג א שווערע מחלה. ער האט נאך אפאר, ער האט פארשטאנען פון אינדרויסן האט עס געזען. האט ער נאך אפאר שעה צו לעבן אין עולם הזה. פארנאכטס צו רעוא דרעוין, די אינגערמאן קומט אריין און שפאצירט, ווייזט די מגיד פארן דאקטאר, גיב א קוק, ער דרייט זיך ארום, שפאצירט געזונטערהייט. האט דער דאקטער גארדיע האט איהם געזאגט, ווייזט אויס אז ער האט געגעסן עפעס גאר גאר א שארפע זאך, און ער האט עס געגעסן במידה גדושה מאוד, ווייזט אויס אסאך, און די חריפות פון די זאך, דאס האט פארברענט די מחלה ווייזט אויס. מען איז געגאנגען, מען האט איהם געפרעגט דעם אינגערמאן, האט דער אינגערמאן געזאגט, יא, ער איז געווען א עני ואביון, ער האט נישט געהאט נעבעך אויף שבת גארנישט, שבת בייטאג, ער האט געזוכט עפעס צו עסן, ער האט גארנישט געטראפן נאר עפעס גאר גאר א שארפע מאכל, און ער האט געגעסן מיט דעם נישט קיין כזית, נאר ער האט געגעסן א שיעור סעודה, און למעשה איז דאס געווען וואס האט פארברענט טאקע די מחלה. זאגט ער אזוי, די אינגערמאן האט זיך געקענט מתאונן זיין, אוי מה נשתנה, אלע האבן צו עסן טשולנט מיט קוגל, מיט גאלע אויכעט, פצי, מיט מיט אלע, מיט אלע גוטע זאכן, גיב א קוק איך דארף נעבעך עסן אזא שיעור, האלט נישט קיין כזית מרור נאר א גאנצע סעודה מרור, אבער וואס איז די אמת געווען? אז נאר וואס, דער רבוש"ע האט אים געוואלט ראטעווען, האט אים געוואלט ראטעווען, אונז פארשטיי מיר נישט גארנישט, אונז פארשטיי מיר נישט גארנישט, אונז זעמער נאר, ס'איז געווען עפעס, געווען א אינגערמאן אין מאנסי, וואס האט געווארט אסאך יארן אויף קינדער, געווארט און געווארט אויף קינדער, ביז נעבעך ס'איז געבוירן געווארן א קינד, די קינד נעבעך איז נישט געזונט געווען, נישט געזונט, און בקיצור די קינד איז אוועק, קינד איז אוועק, די קינד איז אוועק, איז געווען אזא צער גדול ונורא, ביז ס'איז געבוירן געווארן, שפעטער אוועק, און דער דאָקטער, עפּעס אַ שײגעץ דאָרטן דער דאָקטער, פֿרעגט ער דעם, די טאַטע-מאַמע דאָרטן, נו, װאָס האָט עטץ יעצט צו זאָגן אױפֿן רבונו-של-עולם? װאָס האָט עטץ יעצט צו זאָגן אױפֿן רבונו-של-עולם? האָט די מאַמע אים געזאָגט, הער זיך אײַן, װען ער װאָלט געאַרבעט בײַ מיר, װאָלט איך געדאַרפֿט יעצט געבן פֿאַר אים עפּעס אַ ציון, עפּעס אַ ציון, אָבער די אמת איז דאָך פֿאַרקערט, אַז אונדז אַרבעטן מיר בײַ אים, און ממילא, אינטערעסאַנט, װאָסער אַ ציון ער גיט אױף מיר יעצט? דו פרעגסט מיר וואס איך זאג אויף אים? וואס האב איך צו זאגן אויף אים? ער ארבעט עפעס ביי מיר? ווען ער ארבעט ביי מיר וואלט איך געדארפט אים יעצט געבן א ציון, אבער אבער אבער ער ארבעט דאך נישט ביי מיר, איך ארבעט דאך ביי אים. און במילא איז אינטערעסאנט וואס א ציון ער גיבט אויף מיר יעצט. למעשה אז באותו יום אין די קומענדיגע יאר האט ער געהאט א געזונט לעבעדיג קינד. על כל פנים, איר פארשטייט אזוי ארום און ארום. ארום און ארום, אז ס'דא אמאל ווען א מענטש דארף זיך מחזק זיין מיט אמונה, ער קריגט דעמאלטס א ציון, אוי קריגט ער דעמאלטס א ציון, אוי. ווי זאגט דער זרע קודש, ער זאגט אונז וואס מ'האט געליינט יענע וואך עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה, וואס זאגט די גמרא, אין ויהי אלא לשון צער. ט יעדע ויהי לי לישועה דאס געזען דאס איז געווען די ישועה דאס איז געווען א ישועה וואס האט אויסגעזען ויהי דאס לי לישועה דאס איז געווען די ישועה דו פארשטייסט נישט ער האט געזעצן געגעסן אזא שארפע מאכל דאס האט אים געראטעוועט דו פארשטייסט נישט וואס דא טוט זיך אונז קען מען נישט פארשטיין וואס דא טוט זיך. נאר וואס דען? ס'איז דא א ווארט אין דעם דברי שמואל, נעכטן געווען זיין יארצייט, דעם דברי שמואל'ס יארצייט, דא א ווארט אז מען זאגט ביי כל מקדש זאגט מען משוך חסדך ליודעיך קל קנא ונוקם, פרעגן דאך אלע די קשיא, באקאנטע קשיא, משוך חסדך קל קנא ונוקם? קנא ונוקם ביסטו משוך חסדך? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט דער דברי שמואל, ער זאגט אזוי אז ס'איז געווען א מלך וואס ער פלעגט זיך פארשטעלן פאר א פשוט'ע מענטש, פארוואס? ער האט געוואלט זען צו מען דינט אים ווי ס'דארף צו זיין. דער מלך האט זיך פארשטעלט פאר א פשוט'ע מענטש, ער פלעגט זיך אריינזעצן צווישן דעם עולם, ער האט געוואלט זען צו מען דינט אים, צו מען ארבעט ווי ס'דארף צו זיין. זאגט ער, פאר וועמען האט דאס געהאלפן? דאס האט געהאלפן נאר פאר חברה. וואס האבן אים נישט דערקענט, אבער חברה וואס האבן אים געקענט, ער איז פארשטעלט, פאר זיי האט ער זיך נישט וואס צו פארשטעלן, מען קען דיר, וואס זאלסטו, ער האט נישט וואס צו מנסה זיין, ער האט דאך געוואלט מנסה זיין, צו, ער האט געוואלט בודק זיין צו, צו מען דינט אים ווי ס'דארף צו זיין, א, די חברה וואס קענען דיר, וואס האסטו צו בודק זיין. טייטשט ער משוך חסדך ליודעיך, אונז קען מען אז דאס איז נאר א פארשטעלעכץ די קנא ונוקם. אונז קען מיר דאך די זאך, און ממילא האסטו זיך נישט וואס צו פארשטעלן, גיב אונז גלייך חסד. ליודעיך, אונז קען מיר דיך, און אונז ווייס מיר אז קל קנא ונוקם איז נאר א פארשטעלעכץ, און במילא משוך חסדך אונז צו גיבן גלייך די חסד טייטשט די דברי שמואל. אזוי איז ווען א איד איז זיך מחזק מיט אמונה ובטחון ווי ס'דארף צו זיין, מיט אמונת איתן אין יעדן מצב, משוך חסדך ליודעיך, משוך חסדך ליודעיך, ס'איז יא אזא לשון אין שבט מוסר, ער זאגט אין פרק י"ד, הערט א לשון וואס איז כדאי זאל אביסל אריינגיין אין קאפ, אל יהא אדם מיצר, זאל אים קיינמאל נישט זיין ענג מה ילד יום, וואס ס'וועט זיין, פארוואס? אלא לעולם יהיה פניו שוחקות, זאל האבן א פרייליכע פנים ומבדח, די פנים זאל זיין פרייליך, וזה מורה דאס באווייזט על הבטחתו בהקדוש ברוך הוא אז ער איז פארזיכערט אין דעם אייבערשטן. כי הבוטח, יעצט הערט דעם לשון וואס ער זאגט, כי הבוטח ביוצרו זאגט די שבט מוסר, כי הבוטח ביוצרו, אף אם יבוא רע, אפילו עס וועט קומען עפעס א שלעכטע זאך, הוא יתברך יתקנו, דער אייבערשטער וועט עס גלייך מתקן זיין אויף טוב. כי אבותיך ביוצרו. אף אם יבוא רע, אפילו עס וועט קומען עפעס א שלעכטע זאך, הוא יתברך יתקנו די אייבערשטער וועט אים עס גלייך מתקן זיין לטוב פארוואס ווייל ער האט בטחון אינעם אייבערשטן. מיט דעם איז מסביר די שבט מוסר, די באקאנטע גמרא אין תענית, וואו די גמרא דערציילט אז עס איז געווען דארטן אליהו הנביא האט געזאגט אויף צוויי מענטשן זענען בני עולם הבא, האט ער געזאגט פאר רב ברוקא חוזאה פארוואס זענען צוויי בני עולם הבא? ווייל אינשי בדוחי אנן מבדחינן, ווייל בדחנים וועגן דעם, וועגן דעם האבן זיי בני עולם הבא, זאגט די שבט מוסר, דו ווייסט ס'הייסט בדחנים? אז שטענדיג זעמיר א פרייליכע פנים, איי מ'איז אריבער געשעמט, געשאפט, וואס וועט זיין מארגן, וואס וועט זיין איבערמארגן, מ'דאגה'ט נישט, מ'איז בוטח אינעם אייבערשטן, בוטח, און זיי האבן עס אריינגעברענגט צו דעם עולם, זאלן האבן א פרייליכן פנים, קיינמאל האט מען נישט געדאגה'ט, פארוואס? ווייל מ'איז בוטח אינעם אייבערשטן, די זענען בני עולם הבא, מ'האט אריינגעברענגט די אמונה בטחון. פארשטייט די לשון וואס ער זאגט כי הבוטח ביוצרו אף אם יבוא רע אפילו עס קומט אויף אים שלעכט יתברך יתקנו די אייבערשטער וועט עס גלייך מתקן זיין ממילא זאגט ער גלייך דער דער דער שבט מוסר איז וטוב לב משתה תמיד שטענדיג וטוב לב משתה תמיד מילא, טייטשט די כתב סופר די וואכעדיגע סדרה, אז דאס איז די טייטש שטייט אין די וואכעדיגע סדרה האבן מיר שוין געליינט, ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, די גמרא זאגט אין סנהדרין צ"ד

זאגט די כתב סופר די טייטש אזוי אויף ויחד יתרו די וואך זאגט רשי א מדרש אגדה שנעשה בשרו חדידין חדידין עס האט אים געשטאכן מיצר על איבוד מצרים עס איז אים געווען שטארק עס האט אים געשטאכן אויף איבוד מצרים אבער ער שטענדיג אבער ער איז געווען מיט דעם אלעם איז ער געווען שמח בישועת השם ער האט געזאגט ברוך השם אשר הציל אתכם זאגט ער ער האט געדאנקט אויך פאר שלעכטס משה רבינו האט געזאגט שירה זאגט דער כתב סופר על הטובה נישט על הרעה ווער האט השגות אין משה רבינו? אבער איך וועל פארליינען די לשון פון כתב סופר, ער זאגט אזוי, הגם שכאב ליבו על מצרים, וועמען האט וויי געטון? פאר יתרו? אבל הבין, ער האט פארשטאנען כי השם לא יעשה עוולה במשפט, וכל דעביד לטב עביד, ולכן שמח ברעה זו למצרים, ושיבח השם עליו, דער רבונו של עולם האט ער משבח געווען אויף דעם.

און וואס זאגט ער ולא מצינו כזה בישראל עד עתה שנתן שבח והודיה על הרעה, דאס האט מען נישט געטראפן ביי אידישע קינדער, וואס זיי האבן געזאגט שירה אבער נישט געטראפן זיי זאגן שבח והודיה על הרעה, אלא על הטובה שהשיב להם השם ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף, אבל על השעבוד במצרים ועל השאר הצרות לא בירכו. והן הן דברי חזל גנאי היה לישראל שלא אמרו ברוך היינו באופן שאמר יתרו האבן זיי נישט געזאגט אז ס'איז נישט געווען קיין ברוך על הרעה ונכון, אזוי מסיים כתב סופר ונכון. אבער פון מיט קיינער האט נישט קיין השגות פון משה רבינו קען נישט האבן קיין השגות משה רבינו און יתרו אבער כ'האב א לשון רבינו יונה רבינו יונה שרייבט אין שערי תשובה שער ד' אות י"ב פול אין לשון פון א ראשון ס'איז דאך פייער א לשון פון א ראשון ער זאגט ואם תמצא את החוטא תלאה ס'קומט חלילה וחס אויף א חוטא תלאה הייסט א עונש די אייבישטער זאל אפהיטן ותקרה עליו צרה, עס פאסירט א צרה, ויצדיק עליו את הדין, ויקבל את המוסר באהבה, ער איז מקבל באהבה, ער מצדיק דעם דין, יהיה זה לו למגן מן היסורים הרבים הראוים לבוא עליו, דאס איז די מגן זאל נישט קומען אויף אים קיין יסורים, די וואס ער דאנקט דעם אייבישטן אויף די רעה, דאס איז די מגן זאל נישט קומען קיין יסורים,

כאילו האסט געהאט עפעס א קשיא אויף דעם פסוק, און מיט די מעשה פון דעם קוץ האסטו שוין פשט אין פסוק, וואס וואס איז געווען די קשיא וואס האסטו מסביר געווען? הערט גוט זאגט דער ערוך לנר א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט דער רב יוסף איז שווער געווען, וואס הייסט אודך השם כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני, ס'האט געדארפט שטיין איך וועל דיר דאנקען ווייל שב אפך וניחמתני, ווייל שב אפך וניחמתני, וואס הייסט ישוב אפך? אויב ישוב אפך ותנחמני טייטש עס אז ס'איז נאך נאך נישט שב אפך, ס'איז נאך שלעכט, איז אויף וואס איז דא צו דאנקען? אויף דעם ברענגט ר' יוסף די מעשה אז ישב קוץ איז קודם מחרף ומגדף אבער שפעטער טבעה ספינתו איז ער געווען מודה ומשבח, זאגט ער די נביא זאגט איך וועל נישט זיין פונקט ווי דעם שוטה אז אין אנהייב מחרף ומגדף, איך וועל שוין אין אנהייב דאנקען ווייל איך פארשטיי אז ס'גייט דא זיין ישוב אפך ותנחמני, איך פארשטיי אז דו וועסט באהאלטן פאר מיר א טובה. נאר ישוב אפך ותנחמני, דער שוטה האט קודם געווען מחרף און מגדף, און שפעטער ערשט ווען טבעה ספינתו בים האט ער אנגעהויבן צו דאנקען. ווי האט יענער געזאגט, דארף יענער דערטראנקען ווערן ווייל דו זאלסט וויסן צו דאנקען? ניין ער ווערט נישט דערטראנקען, זאגט ער, איך וועל שוין אין אנהייב דאנקען ווייל איך ווייס אז ישוב אפך ותנחמני איז דא באהאלטן פאר מיר א טובה. טאַ, דאָס איז דאָך לערנט דער חפץ חיים, טײַטשט עס די וואָך וישמע יתרו. וויאַזוי שטייט וישמע יתרו? את כל? את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו. וואָס הייסט את כל אשר עשה? וואָס איז די כל? וואָס איז די כל אשר עשה? זאָגט דער חפץ חיים, באַקאַנטע מאמר זײַנע, איינער איז אַרײַנגעגאַנגען אמאָל אין בית-מדרש, האָט געהערט, ער איז געווען אויף אַ, אויף אַ, אַ עם-הארץ, אויף א צוויי סעקונדעס איז ער געווען אין בית מדרש. צוויי, און ער האט געהערט ווי איינער זאגט שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים. האט ער אנגעהויבן צו שרייען, פארוואס זאל ער רשעים היטן? פארוואס היטן די רשעים? די צווייטער איז אויך אן עם הארץ, אריינגעגאנגען אויף א אנדערע צוויי סעקונדעס. ער האט געהערט נאר אן שומר השם, ער האט נאר געהערט את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. ער פרעגט פארוואס די אוהבים ישמיד? פארוואס די אוהבים ישמיד? זאגט רבי איד, דארף הערן די גאנצע פסוק, שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד. טא וישמע יתרו, ער האט געקוקט את כל אשר עשה, דעם גאנצן בילד. ממילא איז א מענטש נישט מחרף און מגדף איז ער שוין אין אנהייב מודה ומשבח. ער ווייסט ס'דארף דא קומען א גאנצע בילד, את כל אשר עשה. וישמע אלקים את כל אשר עשה. ער טאר נישט זיין, די לימוד פאר מענטשן, די תורה נצחי, זיי נישט קיין קצר רואי, דו זעסט נאר דא און ווערסט צעווילדעוועט. ווען די הארץ הייבט דיר אן צו קלאפן ווייל דו קוקסט, זיי נישט קיין קצר רואי קוק נישט אויף די מינוט נאר, את כל אשר עשה, קוק די גאנצע זאך, יענער איז געווען א קצר רואי ער האט געקוקט נאר די מינוט, וועגן דעם איז ער געווען מחרף און מגדף. וישמע אלקים, וישמע יתרו את כל אשר עשה, וועסטו נישט זיין קיין מחרף און מגדף, וועסטו וויסן שטענדיג צו דאנקען, גלייבן אינעם אייבערשטן, מען דערציילט נאך אז ר' משה קליערס איינער איז אריינגעקומען מיט א געוויין, אוי א פעקל צרות וואס ער איז אריבער, ער האט געוויינט און ווידער געוויינט, ר' משה קליערס הערט אים און פרעגט אים פארוואס דערציילסטו מיר אבער נאר א האלבע מעשה? דו ווייסט דאך ווי זאגט די וועלט, א נאר ווייזט מען א האלבע ארבעט, פארוואס דערציילסט מיר נאר א האלבע מעשה? פרעגט ער, רבי, הלוואי דא נאך א האלבע מעשה, וואס איז נאך, וואס איז נאך דא? איך דערצייל די גאנצע מעשה. ווארט, די מעשה דארף זיך נאך ענדיגן, ווארט, ווארט. ווארט, ס'דארף זיך נאך ענדיגן, עסט נאך זעהן די גרויסע טובה וואס דיר ווארט, עסט נאך זעהן די גרויסע טובה, דער ישב לו קוץ האט אויך געוויינט. איז די כלל, נאר ווי די שבט מוסר זאגט כי הבוטח ביוצרו, אף אם יבוא רע ה' יתברך יתקנו, דער אייבישטער אליין וועט עס מתקן זיין. און ממילא איז דאס רבותי אין אלע עניינים און אלע מובנים, דער חתן סופר שרייבט אין הקדמה אויף די תשובות, שרייבט ער דארט אין די פתיחה אזוי, אז די וואך שטייט ביי שני, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם, זאגט ער אלעס וועגן די דאגת מחר, א מענטש ווייסט נישט וואס וועט זיין מארגן, וועגן די דאגת מחר, יא, וועגן די דאגת מחר, וועגן דעם הייבט מען זיך אן צו קריגן, זאגט ער ויהי ממחרת, נאר וועגן דעם ממחרת, וועגן דעם וישב משה לשפוט את העם, אויף דעם איז די אלע משפטים, זיין לשון, ער זאגט עס אזוי במליצה. אזוי שטייט דאך קל אמונה ואין עול יא? שרייבט ער דעם לשון אין אמונה אין אמונה ועושה עול וריב ומצה עולה על גדותיו וועגן דעם ויהי ממחרת ווייל האסט נישט קיין אמונה דאגה'סט די דאגת מחר וועגן דעם וישב משה לשפוט את העם וועגן דעם איז די אלע משפט אבער דאס די נישט דאגה'ן דאגת מחר דאס איז נאר בגשמיות אבער ביי רוחניות זאגט ער, דארף מען דאך פארקערט, וואס זאגט די גמרא דארטן? די גמרא זאגט אין שבת קנ"ג ר' אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך, שאלו תלמידיו את ר' אליעזר וכי אדם יודע איזה יום ימות? אמר להם וכל שכן ישוב היום, ווייל שמא ימות למחר, נמצא כל ימיו בתשובה, ממילא זאגט ער אז ביי רוחניות איז דארף יא זיין דאגת מחר, אויף דעם שטייט אין המשך פון פרשה וקדשתם היום ומחר. ביי רוחניות איז וקדשתם היום, וואס טייטש קען זיין? קען זיין אז דער היום איז א טאג פאר דריי פינטעלעך. איז ממילא וקדשתם היום ומחר. אה? ווי דער בית אברהם האט געזאגט פאר איינעם, רבי מארגן וועל איך זיך נעמען בקדושה וטהרה. זאגט ער ניין, תורה שטייט פארקערט, היינט לאז דאך אזוי. היינט לאז דאך, מארגן וועל איך זיך נעמען בקדושה וטהרה. מארגן וועל איך זיך נעמען שובבים. דער פסוק שטייט פארקערט, וקדשתם היום ומחר מארגן וועט מען זען. פארשטייט? היינט נעמט מען זיך על כל פנים איז ווי מען שמועסט נאר אז ביי ויהי ממחרת ביי גשמיות איז נעבעך נעבעך די דאגת מחר נעבעך ברענגט וישב משה לשפוט את העם ווייל ס'איז נעבעך ווי ער זאגט אין אמונה ועושה עול ווייל א מענטש מיט אמונה האט נישט וואס צו דאגה'ן דעם דאגת מחר ווי מ'האט געשמועסט פון שבט מוסר כי הבוטח ביוצרו האט האט נישט אל יהא אדם מיצר מה ילד יום זאגט ער ולעולם יהיה פניו שוחקות ומבדח וזה מורה על הבטחתו בקדוש ברוך הוא ער פארזיכערט אין אייבערשטן כי הבוטח ביוצרו אף אם יבוא רע הוא יתברך יתקנו אבער ווען ס'קומט צו רוחניות דא דארף מען יא דאגה'ן אויפן מארגן דא דארף מען זיך נעמען אין די הענט ווי ווייט דער בן יהוידע דער בן איש חי זאגט אז ס'שטייט כי השם אלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת וועט ער שטענדיג אויף הימלישע זאכן זאלסטו זען ממעל ס'איז דא העכער מיר ממילא זאלסטו שטענדיג וועלן שטייגן אבער ביי די ערדישע זאכן ביי גשמיות איז אפילו האסט נישט קיין דירה וואס איז ממש פון זיבן צימערן אבער דעמאלטס זאלסטו קוקן ועל הארץ מתחת אז ס'איז דא אונטער מיר ס'איז דא וואס האבן ווייניגער פון מיר ממילא וועסטו זיך בארואיגן. נאכאמאל. בשמים ממעל, ביי הימעלישע זאכן זאלסטו שטענדיג זען ס'איז דא העכער מיר, ממילא וועסטו שטענדיג וועלן שטייגן. ועל הארץ, אין די ערדישע זאכן שטענדיג קוקן מתחת, ס'איז דא אונטער מיר, ממילא וועסטו זיך בארואיגן, שוין נישט זיין אזוי, שוין נישט זיין אזוי, ממילא טייטשט ער מיט דעם, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. זאגט ער די גמרא זאגט רוצה שיחכים ידרים, רוצה שיעשיר, יצפין. איז ידוע אז דרום איז רעכטס, ווען מען שטייט מיט פנים אויף מזרח איז דרום רעכטס און צפון לינקס. לב חכם לימינו. וואס איז די אותיות צו רעכט פון לב? די רעכטע פון לב, א אות פאר למד, איז כ', א אות פאר בית, א', אך, מיעוטים. ביי חכמה איז עס צו ווילן אך, איך בין נאך ווייניג, איך קען נאך ארויפגיין. אבער ביי ביי גשמיות לשמאלו וואס איז די אותיות נאך לינקע זייט פון לב? נאך ל' איז מ', נאך ב' איז ג', גם איך בין זייער אסאך עס צו וויסן ביי גשמיות, גם איך בין אסאך. רוצה להחכים, ביי חכמה ידרים, זאלסט קוקן אויף די רעכטע זייט פון לב. רוצה להעשיר, ביי געלט, יצפין, קוק אויף די לינקע זייט פון לב. דא איז צו זען גם בעשיר, להעשיר, אפילו האסט נישט קיין מיליארד, קוק אויף די לינקע זייט. וואס הייסט אויף די לינקע זייט? פון לב גם איך האב אסאך אבער רוצה להחכים ידרים רעכט על כל פנים מען זאגט נאך פון רבי ר' יצחק'ל ווארקער אז דער רבונו של עולם האט מפייס געווען די לבנה וואס האט ער מפייס געווען די לבנה אז וואס צוגעקומען שטערן די כוכבים וואס האט דאס מפייס געווען די לבנה וואס איז אז זי האט שטערן? עס האט עפעס מרבה געווען די אור פון די לבנה? דער רבי רבי יצחק'ל ווארקער, א דער פיוס איז געווען ס'איז דא קליינער פון דיר, בארואיג זיך. ס'איז דא א קליינער אור, כוכבים האבן א קליינער אור, בארואיג זיך. ביסט בארואיגט, אסאך מאל א מענטש קען נישט שלאפן, אבער יענער האט, ביסט אים מקנא, קוק ווער עס האט ווייניגער, דו האסט, ווען דו ביסט מקנא יענער האט אכט צימערן, און דו האסט נאר זיבן, אבער גיב א קוק ס'דא מענטשן וואס האבן נאר דריי צימערן, קוק אזוי, רוצה להעשיר יצפין, וועסט זיין דער אמת'ער עושר השמח בחלקו? ווי מען זאגט דארטן, מ'איז מסביר דארטן ביי די מעשה ביי רבי עקיבא, רבי עקיבא האט חתונה געהאט מיט רחל די טאכטער פון כלבא שבוע, כלבא שבוע האט איר ארויסגעווארפן פון שטוב, און זיי האבן געוואוינט נעבעך אין א קליינע צריף, די גמרא נדרים, די גמרא דערציילט דארטן אז אז נעבעך איז נישט געווען קיין עסן, נאר וואס איז געווען אביסל תבן צו שלאפן, תבן וקש, און איינער האט אריין, אליהו הנביא האט זיך פארשטעלט פאר א מענטש, האט ער אריינגעקלאפט אין טיר, אז וואס, אז זיין רעבעצן האט געבוירן א קינד, און זי דארף אביסל תבן, האט רבי עקיבא געזאגט פאר די רעבעצין גיב א קוק ס'דא וואס זיי האבן אפילו קיין תבן נישט, גיב א קוק ס'דא וואס זיי האבן אפילו קיין תבן נישט. איינער האט מיר געזאגט די וואך דא ביים שיעור, זונטאג, זאגט מיר דא איינער ביים שיעור, רב פארסטער, ממה נפשך, אויב קומט אלי' הנביא קען ער אים שוין נישט געבן, געב אים שוין, וואס בעטסטו אים תבן. זאגט ער ווען איך געב אים, זאגט ער, און זאגט זייער זיס, האט ער געזאגט ווען איך געב אים, וואלט ער מטיב געווען נאר אויף יעצט, אויף א טאג צוויי וואלט עס געווען, דריי טעג, אויף א חודש, אבער איך האב אים געגעבן אזא הרגשה, דאס איז גוט אויף א גאנצן לעבן, אז ס'איז דא איינער וואס האט ווייניגער פון דיר, א גוטע הרגשה, א גוטע הרגשה האט ער אים געוואלט געבן. יא, על כל פנים, אבער די געדאנק איז, פארשטייסט, די האסט, ער האט געוואלט באווייזן פאר רבי עקיבא, אז וואס? אז וואס? אז ס'איז דא איינער וואס האט אפילו נישט קיין תבן, ווייסט איינער האט געוויינט נעבעך אין שטוב איך האב נישט קיין שיך, איך האב צעריסענע שיך איך האב נישט קיין געלט, איך האב צעריסענע שיך איך האב נישט קיין געלט, ער איז ארויס געגאנגען אינדרויסן האט ער געטראפן איינער וואס האט נישט קיין פיס, האט ער געזאגט ברוך השם איך האב פיס, ער פריערט האט ער געוויינט ער האט נישט קיין שיך, יעצט זאגט ער ברוך השם איך האב פיס, קענסט קוקן יעדע זאך קענסטו קוקן אביסעלע מיט א אנדערן בליק. נאך דא א בריוו פון פון לובאוויטשער איינער שרייבט אים א בריוו אז זענען אז זענען נײַן נפשות אין שטוב אין צוויי פיצקעלעך צימער און ער ווייסט נישט וואס צו טון ער ווייסט נישט וואס צו טון און ער וויינט און ער וויינט דארט אינעם בריוו ער קען זיך ער ווייסט נישט וואס צו טון דער רבי האט אים צוריק געשיקט א בריוו די ערשטע זאך מזל טוב! זע אז ביסט א חתן געווארן! מזל טוב! און ברוך השם איך פארשטיי די חתונה איז געווען בשעה טובה ומוצלחת! איך האב זיך מורא'דיג געפרייט שרייבט ער אים, צו זעהן אז האסט געהאט צום יאר א קינד וואס אויב די ווייסט איז נישט יעדער איינער זוכה צו דעם, ער האט דאך נישט געהאט קיין קינדער דער לובאוויטשער. זאגט ער, איך ווייס אז נישט יעדער איינער איז זוכה צו דעם, ברוך השם, און איך הער נישט נאר דאס נאר צום יאר האסטו געהאט נאך א קינד! און נאָך דעם נאָך אַ מיידל, און ווידער נאָך אַ קינד, און ענק זענען נאָך נײַן נפֿשות, בלי-עין-הרע. שפּעטער בין איך אויך, זע איך אויך אין דײַן בריוו אַ מוראדיקע זאַך, אַז דו האָסט אַ דירה אין בני-ברק פֿון צוויי צימערן. וויפֿל איך ווייס, נישט יעדער איינער האָט דאָס, צוויי צימערן אין בני-ברק. דארפסט אויך מורא'דיג דאנקען, וועסט ענדיגן צו דאנקען אויף די אלע זאכן, דער וואס האט דיר געגעבן די אלע זאכן וועט דיר נאך צוגעבן נאך א פאר צימערן, דאגה נישט, פארשטייסט, ער איז דאך נאר פארנומען נאר וואס ס'פעלט אים, קוק אביסל על הארץ מתחת, ס'איז דא איינער וואס איז אונטער מיר, וואס האט נעבעך נישט קיין קינדער, וואס האט נישט דאס און האט נישט יענץ, וועסט זיך צוגעוויינען און וועסט פארשטיין וויפיל דו דארפסט אויף דעם דאנקען. וועסטו אים דאנקען. איר ווייסט דער דער רמבן זאגט די וואך פארליינען דא א שורה רמבן א מורא'דיגע רמבן ביי לא תרצח, וואס איז די אייער וואס איז די איסור לא תרצח הרג'נען א מענטשן, וואס איז די איסור לא תרצח, איך וועל פארליינען דא אינמיטן רמבן אין פסוק יג וואס זאגט דער רמבן, אם כן השמר פן תחבל מעשה ידי, די אייבערשטער זאגט דו עסט מחבל זיין מיינע מעשה ידיים, הרג'סט א מענטש, ותשפוך דם האדם אשר בראתי לכבודי ולהודות לי בכל אלה, דו האסט מחבל געווען איינעם וואס איך האב באשאפן אויף מיר צו דאנקען, נעמסטו אוועק די הודאה כביכול דאס איז די לאו פון לא תרצח, דאס איז די לאו פון לא תרצח איז, אזוי זאגט די רמב"ן. דער לאו פון לא תרצח איז דו הרג'סט אוועק מעשה ידי וואס איך האב באשאפן אויף צו דאנקען האסט מיר אוועקגענומען די הודאה. דאנק, דאנק, יעדער איינער האט אויף וואס צו דאנקען. אויך צו טרעפן וואס אויף וואס צו דאנקען. און נאר אויך רעשטע קומט ער. ווי האט איר געזאגט? מען זאגט ביים דאווענען יעדן אינדערפרי, ווי איז די עולם משים לב, מען זאגט מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, מען שרייט צום אייבערשטן מה בצע בדמי ברדתי אל שחת. וואס עסטו האבן פון דעם? איז לכאורה האט געדארפט שטיין. שטייט, וואס שטייט ווייטער? היודך עפר היגיד אמתך, לכאורה האט געדארפט שטיין, היתפלל אליך, הילמד, הילמד, כ'זאל זיין אין קבר וועל איך לערנען, היתפלל וועל איך דאווענען, היקיים מצות שילוח הקן, היקיים מצות כיבוד אב ואם, פארוואס שטייט נישט די אלע זאכן, שטייט נאר איין זאך, היודך עפר עסטו האבן די הודאה, כאילו דאס איז דאך די גרעסטע זאך וואס דו האסט, די הודאה, עסטו האבן פון מיר די הודאה? פארשטיין וואס דער אייבערשטער זאגט. אין איין זייט זאגט מען לא תרצח פארוואס דען נעמסטו אוועק פון מיר די הודאה ממילא זאל מען עס וויסן ווען מען איז געזונטערהייט וועסטו וויסן ווי צו דאנקען דעם אייבערשטן ווייל הוא רצון טוב חסד. על כל פנים איז ווי מען שמועסט נאר אזא שטייגער זאגט דער בן איש חי די וואך ברוח הדברים האלה ווי מען רופט עס. ער זאגט עס נישט דא די וואך, ער זאגט עס אין בן יהוידע אין בבא מציעא דף ל', הערט, דא איז דא א פסוק די וואך, צווישן שני און שלישי, יתרו איז מורא'דיג געטריי פאר'ן איידעם, און ער זאגט אים לא טוב הדבר אשר אתה עושה, ער זאגט פאר משה רבינו, ניין, נבל תבל, דו עסט מיד ווערן, מ'מוז דא זעהן עפעס צו מאכן, וואס האט ער מוסיף געווען, שרי אלפים, מוסיף זיין דיינים, שרי אלפים שרי חמישים שרי עשרות. שפעטער אינמיטן שטייט א פסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. די גמרא זאגט אין בבא מציעא דף ל' והודעת להם זה בית חייהם את הדרך זה גמילות חסדים ילכו זה ביקור חולים בה זה קבורה. פרעגט דער בן איש חי איך פארשטיי נישט ווי קומט עס דא אריין? יתרו קומט זאגן א עצה. ס'זאל ווערן לייכטער, צולייגן דיינים, וואס האסטו דא אריינגעמישט גמילות חסדים מיט קבורה מיט ביקור חולים, ווי קומט עס דא אריין? הא? ווי קומט עס דא אריין? והודעת להם, די וועלט זאגט א ווערטל, יתרו האט אים געזאגט, הער זיך איין, מען לויפט צופיל צום בית דין אז עס האט נישט קיין ארבעט, שיק זיי ארבעטן, זיי האבן ווייניגער צייט און זיי לויפן ווייניגער צו בית דין. פיק די ארבעט. אבער דער בן איש חי זאגט עפעס אנדערש, ער האט געוואוסט אז זאגט. יתרו איז דא געגאנגען מיט א איין קו, ער דארף דא ממילא, ער וויל דא זאל זיין לייכטער. לייכטער איז איין זאך, מאך מער דיינים. די צווייטע זייט, ס'זאל זיין וואס ווייניגער דיני תורות. ווי אזוי? די ערשטע זאך את הדרך זו גמילות חסדים, עס אויסלערנען דעם מענטש פון זיין קאפ, זאל זיין גמילות חסדים פאר'ן צווייטן, וועט ער זיך ווייניגער קריגן. אזוי די טבע זאגט ער. זאגט ער, כי מי שדרכו לעשות גמילות חסד, זאגט ער, יהיה טבעו ומנהגו להיות ותרן. איינער איז פארנומען די גאנצע צייט פאר יענעם, איז טבעו ומנהגו צו זיין א ותרן, ואינו אומר יקוב הדין את ההר, אלא מוותר ומוחל על ממונו, ובכן תתמעט התביעות בפני הדיינים. וועט ווערן ווייניגער דיני תורות, איין זאך, דאס איז. גמילות חסדים. וואס איז ווייטער ביקור חולים מיט כבירה? און ביי ביקור חולים מיט קבורה, זיי וועלן זעהן דארטן, ווי עס קוקט אויס דארט אין אנקאלאגיע, דארט אין עפעס א מחלקה אויף אלע אראבער, יא? זיי וועלן זעהן ווי עס קוקט אויס א בית החיים דארטן זענען פארנומען מיט דעם, וועט זיך אויפהערן דיני תורות, אה? זאגט ער אזוי, ער זאגט העוסק בדברים האלה.

ער איז געווען אין חוץ לארץ, און בשעת וואס ער איז געווען אין חוץ לארץ, האט א שכן זיינע געבויט, פארברייטערט די דירה, אבער בהרחבה, מען דארף דאך הרחבה, יא? אויף זיין חשבון, ער האט אריין גענומען די וואנט, די וואנט האט אריין געלייגט, אריין געצויגן ביי זיך, אויף זיין חשבון, האט אריין געריקט די וואנט ביי אים, ער האט אויך מכביד געווען זאגט ער אויפן עובי הכותל, ער האט געבויעט דארטן א בית הכסא אויך דערלעבן, ער האט אים געמאכט נזקי שכנים לאין שיעור, ער האט אים ממש מזיק געווען, נישט נאר ער האט אים צוגענומען פונעם שטח, אריינגעריקט דעם וואנט, ממש געמאכט פון אלע זייטן. ער איז צוריק געקומען ס'איז אים געווארן נישט גוט, איז ער גלייך געלאפן אין בית דין ברענגט די בן איש חי צו רופן דעם שמש בית דין, די שמש בית דין זאל באשטעלן דעם שכן צום דין תורה. ער איז צוריק געקומען אהיים, אן גארנישט, ער רופט נישט קיינעם. פרעגט אים די רעבעצן, ביסט דאך געגאנגען בארופן דעם שמש בית דין, ביסטו צוריק געקומען? זאגט ער, יא, אבער אין דעם רגע וואס, איידער איך בין אריינגעגאנגען צו בית דין האב איך חרטה געהאט, פארוואס? זאגט ער, ווייל ווען איך בין געגאנגען יעצט אויפן וועג, אין לויפן רופן דעם שמש בית דין, האב איך געזען, פגעתי, זאגט ער, באדון גביר אחד עצום, עפעס א גרויסער עושר, וואס מ'האט אים געפירט ביי א לווי'. דער גרויסער עושר האט געבויעט א ריזיגע דירה כיד המלך כבית המלך, פיר יאר האט ער געבויעט די דירה, פיר יאר, עפעס כבית המלך זאגט ער, פיר יאר, און איידער ער האט אוספייעט זיך אריינצוזעצן איז ער נפטר געווארן, און מ'פירט אים דארטן אין א קבר וואס דאס איז א אמה רוחב אויף שלש אמות אורך, ער האט געבויעט דארטן א פאלאץ פיר יאר! איידער האט ער זיך אריינגעזעצט פירט מען אים אין א אמה אויף דרײַ. האב איך געזאגט אויף צו זיך, וואס זאל איך זיך גיין קריגן אויף די זאכן, זיך און די דאך איז די בתים פון עולם הזה קנינים הבל, די עיקר בתים קנינים האב איך היצט איינגעזען איז נאר אין עולם הזה, וועגן דעם בין איך צוריק געקומען, זאגט דער בן איש חי, בה זו קבורה, אז זאלן עוסק זיין אביסל אין קבורה, דער עוסק זיין אין דעם וועט זיין ווייניגער דיני תורות, דאס איז טייטש בה זו קבורה, זעסט דאך פון די מעשה, אז מיט דעם, אה? מ'וועט זעהן קבורה און ממילא זיין ווייניגער ווייניגער דיני תורות. איר ווייסט וואס איז געווען ביים פאנאוויטשער רב? מ'האט דא אויף א חלקה אין פאנאוויטש האט מען זיך געריסן, דא אויפן בית החיים. צוויי מענטשן האבן זיך געריסן. איינער האט געזאגט ס'איז שלי און דער צווייטער האט געזאגט שלי. פאנאוויטשער רב האט זיי געזאגט איין ווארט האט זיי זיי האבן זיך אויפגעהערט צו קריגן. ער האט גע'פסק'נט איין זאך. ווער? ווייסט פאר וועמען דאס געהערט? פאר דער וואס וועט עס דארפן פריער. האבן זיך גלייך, דער וואס וועט אוועק גיין פריערט פון די וועלט, זיי האבן זיך גלייך אויפגעהערט צו קריגן. פריערט האבן זיי געזאגט כולה שלי, יעצט האבן זיי געזאגט, בה זו קבורה? פארשטייט איר? ממילא, די געדאנק מיט א, וואס מען האט געשמועסט, אז ס'איז, ר' מעכל פיינשטיין האט אמאל געזאגט די ירושלמי זאגט אין סוף מסכת מעשרות דער ירושלמי אז אין מרובע במעשה בראשית אין מעשה בראשית איז נישטא כזה זאך א פירקאנטיג יעדע זאך אין מעשה בראשית וואס ווערט באשאפן איז באשאפן געווארן א רינדעכיגער אויב דו זעסט א מרובע איז עס יד אדם ס'איז נישטא כזה זאך זאגט דער ירושלמי, ס'איז נישטא כזה זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן איז אלץ רינדעכיגע זאכן. דו זעסט א מרובע איז דאס איז דאס א מענטש יד אדם. האט ער געזאגט א זיס ווארט ר' מיכל פיינשטיין, זאגט ער, די אינטערעסאנטע זאך אין די מציאות איז אז די רוחניות'דיגע זאכן זענען פירקאנטיג. ציצית איז ד' כנפות, פירקאנטיג. די תפילין איז מרובעות. די ארון, די שלחן, די מזבחות, אלץ איז געווען פירקאנטיג, לחם הפנים, אלץ פירקאנטיג. די פאקוס האט ער געזאגט א זיס ווארט, ווייל אין מרובע במעשה בראשית, ווייל אין גשמיות דארף מען זיין, דארף נישט זיין קיין פירקאנטיגער קיין מרובע, דארף נישט אלעס קלאפן, זיי רינדעכיג, זיי רינדעכיג, ביי ביי גשמיות, אבער ביי רוחניות דארף מען יא זיין פירקאנטיג, מאך נישט אזוי מעגל פינות, מאך נישט. מעגל פינות סארטן, צו דאס דארף זיין פירקאנטיג דארף זיין, דארף זיין פירקאנטיג רוחניות, רוחניות איז דארף זיין גדרים וסייגים יעדע זאך וואס דארף ווי ס'דארף צו זיין, ווי האט ער געזאגט בית עגול אינו מטמא בנגעים, די משנה. די משנה א רינדעכיגע הויז האט נישט קיין טומאת נגעים פארוואס? ווייל שטייט אין תורה וראה הכהן את הנגע בקירות הבית, ס'דארף זיין בקירות הבית, א נגע קען נאר זיין ביי א ווינקל וואס איז צוויי ווענט, ס'דארף זיין אויף צוויי ווענט, אויף צוויי ווענט, ביי א רינדעכיגע נישטא קיין צוויי ווענט, אזוי איז די הלכה, בית עגול אינו מטמא בנגעים, האט ער געזאגט אז. איינער איז א פירקאנטיגער און נאר ביי אים קען זיין טומאת נגעים. א רינדעכיגער מוותר! בסדר! ווייטער! א רינדעכיגער! זיי מוותר! געענדיגט. א רינדעכיגער ביי אים איז נישטא קיין טומאת נגעים. די נגעים, די קריגערייען, די לשון הרע'ס, דאס איז נאר ביי א פירקאנטיגער. דארף זיין אלץ אין מרובע במעשה בראשית. זיי א רינדעכיגער. זיי א רינדעכיגער. די וועלט זאגט אז פארוואס איז די וועלט א רינדעכיגע? זאגט כדור העולם לך עגול, פארוואס? וועסט קיינמאל נישט זאגן ס'איז עק וועלט. קיינמאל נישט עק וועלט. נאר חזק ונתחזק. יא, מ'האט דערמאנט דא פריער ביקור חולים איז נאר איין ווארט. שטייט אין, ס'איז דאך א גמרא והודעת להם את הדרך ילכו, וואס שטייט די וואך ילכו זה ביקור חולים. פון רוקח איז דא א ספר סודי רזיא. ער שרייבט דארטן הבא לבקר את החולה, וואס דארף זיין? ידבר על ליבו דברי ניחומים, וואס איז דאס דברי ניחומים? הערט וואס דער רמב ם זאגט, די עיניים למשפט ברענגט אין נדרים ל ט, ברענגט אראפ דעם רמב ם, ווייל דער רמב ם אין ספר הנהגת הבריאות, הערט וואס דער רמב ם זאגט, לספר גייסטו אריין צו א חולה, ביקור חולים איז א מצוה עשה דאורייתא, זאלט איר וויסן, ס'איז א מצוה עשה דאורייתא זאל מען באלד זען נאך א מינוט, זאגט דער רמב ם וואס דארף מען טון, לספר לחולים סיפורים משמחים,

מי שישמח בו כל זה מחויב בכל חולי. איר ווייסט שטייט א יעדע מצוה האט זיך איר סגולה. די סגולה פון מצוות ביקור חולים וואס איז? נישט צו זיין קראנק. די מקור פון די זאכן ווי איז? אין די גמרא נדרים ל ט עמוד ב'. די גמרא זאגט ואם ביקרו מה שכרו. די גמרא דרשנט דעם פסוק אין תהלים מ א אשרי משכיל אל דל. דרשנט די גמרא אויף ביקור חולים. דל הייסט א חולה זאגט די גמרא, אין דל אלא חולה. אשרי משכיל אל דל די ביקור חולים, זאגט די גמרא ואם ביקרו מה שכרו? זאגט די גמרא מה שכרו כדאמר האסט דאך געזאגט ניצול מדינה של גיהנם. זאגט ער ניין אלא מה שכרו בעולם הזה, וואס איז זיין שכר אין עולם הזה? זאגט די גמרא וואס שטייט ווייטער אין פסוק אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו השם וואס שטייט ווייטער השם ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ זאגט ער השם ישמרהו מיצר הרע ויחייהו מן היסורים ער וועט נישט דארפן זיין קראנק ואושר בארץ שהכל מתכבדים בו ווייסט איר דאס איז א מצות עשה דאורייתא? דער ביקור חולים, און דא דער ריאז אין די פסקים מסכת נדרים פרק ד' הלכה ג' אות ב', ווי דער רמב ם דארט אין די סוגיא פון ביקור חולים זאגט דער ריאז דארט אזוי אין די פסקים, ביקור חולים איז מן התורה, ס'איז א מצות עשה דאורייתא, שנאמר ופקודת כל האדם יפקד עליהם. און זאגט דער ריאז ומצוה גדולה היא שחיי החולה תלויים בו, שעל ידי ביקור מיקל מחליו, די פוסקים זענען דן צו מען איז יוצא היינט מיט א טעלעפאן צו מען איז יוצא ביקור חולים. יא, רבותי, מען מעג אויך פאר געזונטע מבקר זיין, הא? מבקר זיין מיין איך מיין מיין צו זאגן אז דא האט איינער געזאגט א זיס ווארט, א זיס ווארט, שטייט דא די וואך ליינט מען לא תרצח ביי די עשרת הדיברות. וויאזוי ליינט מען לא תרצח? מען ליינט מיט א פתח, לא תרצח. בטעם העליון בציבור איז לא תרצח. די בעלי קורא'ס ליינען אין בית מדרש לא תרצח. אבער אין די טעם, די וואס זענען מעביר סדרה איז לא תרצח מיט א פתח. זאגט ער א זיס ווארט, זאגט ער, א רציחה איז נישט נאר מיט א מעסער ווייסן אידישע קינדער, נאר רציחה קען אויך זיין מיט די צינג. הא? מיט די צינג. המלבין פני חבירו ברבים שופך דמים. מיט די צינג. איז לא תרצח און מיט א פתח, דו האסט געעפנט אויף יענעם די מויל, האסט אים געזאגט א ווארט, האסט אים געשאכטן. אבער ס'דא אויך לא תרצח מיט א קמץ, אויף וואס? פארמאכט דאס מויל, זאגסט אים נישט קיין גוט ווארט. פארוואס זאגסטו אים נישט א גוט ווארט? עס איז א קמץ, פארמאכט, קומץ את פי, פארמאך די מויל. לא תרצח איז פתח, פתח את פי. מאכט אויף די מויל. אריין אויסגערצח'נט יענעם. אויסגערצח'נט יענעם מיט די מויל. ס'איז דא לא תרצח מיט א קמץ, קענסט נישט פארגינען יענעם א גוט ווארט? ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש פרשת תזריע. א פארוואס איז דא שתי ציפורים פארוואס איז דא?

שטייט למען יאריכון ימיך. אלע ווייסן אז למען יאריכון ימיך דרש'נט די גמרא ווי למען יאריכון ימיך, בעולם שכולו ארוך, אויבן אין הימל, לעולם שכולו ארוך, יא? זאגט ער דאס שטייט ביי כיבוד אב ואם, און למען יאריכון ימיך גייט נישט נאר אויף כיבוד אב ואם, ס'גייט אויף די אלע פינף דיברות פארדעם, ס'איז אויף די ערשטע פינף דיברות, ווייל די ערשטע פינף דיברות זאגט ער איז למען יאריכון ימיך איז בעולם שכולו ארוך דרש'נט די גמרא אין עולם הבא. אבער די קומענדיגע פינף וואס דאס איז בין אדם לחבירו איז א שכר ועונש בעולם הזה. די שכר אויך אויף די וועלט. יאריכון ימיך נישט אויף יענע וועלט, אויף די וועלט. למען יאריכון ימיך הייסט אויף יענע וועלט, אזוי דרש'נט די גמרא אין קידושין, דף מ'. בעולם שכולו ארוך, יא, אויף יענע וועלט, למען יאריכון ימיך. דאס שטייט ביי כיבוד אב ואם, און זאגט די ספורנו אז עס גייט נישט נאר אויף כיבוד אב ואם, עס גייט אויף די גאנצע פון אנכי, די ערשטע פינף דיברות. ווייל די קומענדיגע פינף איז שוין אויף די וועלט, ווייל די קומענדיגע פינף רעכנט זיך בין אדם לחבירו, איז א איז אזהרות האלה זאגט ער אזהרות ששומרות מהעונש בעולם הבא ובעולם הזה, די אזהרות איז די לעצטע פינף וואס דאס איז בין אדם לחבירו, און אזהרות ששומרות מהעונש בעולם הבא ובעולם הזה. אזוי די לשון, אמ נ אזוי די ספורנו דא, אמנם החמשה דיברות האחרונות והן, שלא נזיק לאדם בגופו ובכבודו ובממונו. במעשה בדיבור ובמחשבה, הן אזהרות ששומרות מהעונש בעולם הבא ובעולם הזה. ס'איז א חזל, תוספתא אין פאה, פרק א' הלכה ב', זאגט דארט אין תוספתא קלאר אז עבירה שבין אדם לחבירו ווערט מען נענש אויף די וועלט. זאגט תוספתא. רבי שלומקע זוויהלער אין יהודי האט געזאגט אויף אויף בין אדם למקום דא א גרויסע גיהנם אויבן וואס מען ליידט דא איז בין אדם לחבירו אזוי טייטשט די מביט די וואכעדיגע סדרה ווער ס'וועט מעביר סדרה זיין וועט ער זעהן אז די ערשטע פינף דיברות א פאר הונדערט ווערטער

פרעגט ער, און וויאזוי האסט זיך א עצה געגעבן? דא די זעלבע צוויי לוחות דא, די זעלבע לוחות, די זעלבע שטח דא און די זעלבע שטח דא, דא איז דא אפאר הונדערט דא איז דא צוואנציג, און וואס האט מען געדארפט מאכן? זאגט דער מביט, אז מ'האט געדארפט נעמען די אותיות און מאכן גרויס, דאס האט דער אייבערשטער געוואלט ווייל זאלסט וויסן אז ביי מיר איז דאס די עיקר, די בין אדם לחבירו, ביי מיר איז דאס די עיקר. דער אייבערשטער האט עקסטרע געמאכט דא איז דא אפאר הונדערט און דא נאר צוואנציג ווייל מ'האט עס געדארפט מאכן גרעסער די אותיות, ווייל דאס איז ביי מיר די עיקר. יא, טייערע אידן רבותי, ס'איז דאך שובבים היינט, און שובבים ביי קבלת התורה, הא? מ'האלט שוין ביים יוד פון די שובבים, מ'קען שוין אנהייבן געשובב אביסל, זאגט ער ביז היינט איז געווען א שובב יעצט ווער א איד, דאך די יוד פון שובבים. איך גיב מיר א נעם פאר קבלת התורה רשי זאגט מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת עמלק נו ווארט נאר מען זאגט מה שמועה שמע ובא וואס איז דיר איינגעפאלן דו יתרו א כומר לעבודה זרה דו ווילסט ווערן א איד וואס איז דיר איינגעפאלן דו קענסט בכלל ווערן א איד וואס איז דיר איינגעפאלן בכלל א כומר לעבודה זרה פארנומען מיט די אלע תאוות דו קענסט ווערן א איד דו ווייסט פארוואס ווייל ער האט געהערט מה שמועה שמע ובא, ווייל ער האט געהערט קריעת ים סוף מלחמת עמלק האט געהערט די אייבערשטער זוכט נאר א מלחמה, ער זוכט ער זוכט נישט קיין נצחונות, ער זוכט א מלחמה, א מלחמה קען יעדער איינער, א מלחמה קען איך אויך, ווען ער זוכט נצחונות ווייס איך נישט צו ס'איז פאר מיר, א מלחמה עקשן, עקשן קען יעדער איינער. שטייט אין ווילנע גאון, עקשן יצליח. די עקשן יצליח. א מענטש, א מלחמה. א מלחמה ביי יעדע איינער ווארט, ווארט אפ די אייבערשטער פאר א מלחמה. די וואך שטייט ביום הזה באו מדבר סיני און ס'איז ידוע, אז די גמרא זאגט אין שבת פ"ו ווייל די ערשטע טאג לא אמר להו ולא מידי. פארוואס האט ער זיי גארנישט געזאגט? משום חולשא דאורחא. געווען אפגעשוואכט פון וועג. פרעגן אלע די קשיא וואס אפגעשוואכט? ס'איז געווען עננים, ווי א פליגער איז מען געפארן, מ'האט גארנישט געפילט, אסאך ווייניגער פון א פליגער, מ'האט גארנישט געפילט, די א געגאנגען עמוד ענן אלץ גלייך געמאכט, נישט געווען גארנישט, נישט געווען קיין עליות קיין ירידות, אלץ גלייך געמאכט, וואס איז געווען דא? חולשא דאורחא, וואס איז אזוי שוואך? וואס איז געווען די שוואכקייט דא? נו וואס מוז מען זאגן זאגט ער, ס'איז געווען די וואס אותן שהענן פולטן. די אנאנ פ, די טמאים, די אינגאטשעס, די אינגאטשעס, די נישט גוטע אזאנע, זיי האט די ענן פולט געווען זיי האבן יא געדארפט גיין א וועג, זיי האבן געגאנגען א שווערע וועג, איז וועגן זיי, וועגן זיי האט די אייבישטער אפגעהאלטן מתן תורה, אפגעהאלטן מתן תורה מיט נאך א טאג לא יאמר לי ולא ימיתי, ווייל דער רבונו של עולם זאגט איך בין נישט מוותר אויף קיין שום אינגאטש, איך דארף יא אלעמען האבן. פאר שבת קבלת התורה רבותי ביז די וואך די סדרה איך ווארט דער רבונו של עולם זאגט איך ווארט אויף יעדן איינעם יעדע איינער ווארט איך וואס זיך מחדש זיין שטייט אין בית אהרן אז מיט אביסעלע התחדשות קען א איד אלעס אריבערגיין מיט אביסעלע התחדשות קען מען אלעס אריבערגיין התחדשות התחדשות די טייטש וואס איז טייטש התחדשות איינער געקומען אמאל צום שר שלום און זאגט אה רבי די מצב איז ביטער די מצב אין רוחניות איז ביטער כמו גאל. האט אים שר שלום געזאגט, דו ווייסט, ס'איז אנגעקומען אין מדבר סיני שטייט די וואך, די ערשטע הוראה וואס איז געווען ביום הזה באו מדבר סיני, וואס זאגט רש י בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, דאס איז אן ערשטע זאך? די ערשטע זאך כחדשים? אייביג צו זאגן עשרת הדברות? ניין. זאגט ער, ווייל די ווארעם וואס הרג'ט אוועק אינגעלייט מיט בחורים אז וואס, האט זיך אפגעסטעמפלט, ניין איך בין שוין נישט, איך בין שוין נישט. ווייל פארוואס ער האט געזינדיגט? זאגט ער בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אז מען האט היינט געגעבן די תורה, איז די אלע חטאים וואס דו האסט געמאכט איז נאך געווען פאר מתן תורה, וואס דרייסטו דען קאפ? איז נאך געווען פאר מתן תורה. פארוואס דאס איז די ערשטע כלל. די ערשטע כלל אז די אלע זאכן געווען פאר מתן תורה, נעם זיך ווער א נייער מענטש. זיך געבן א שאקל מיט א רצון מיט א ברען. דערציילט ר' מענדל פוטערפאס האט דערציילט, עס איז געווען איינער, דארטן נעבעך אין סיביר, מען האט דאך דארטן אריינגעלייגט מענטשן, מיט אזעלכע ביטערע תנאים, פארוואס? וועגן די הרבצת תורה, וועגן הרבצת תורה האט מען דארטן אריינגעפירט מענטשן דארטן אין סיביר, האט ער דערציילט דארטן איז דא א שטאט, ער איז דאך אויך געווען סיביר ר' מענדל, האט ער געווען סיביר, האט ער דערציילט דארטן איז דא עפעס א שטעטל וואס ווינטער איז דארטן קוים א האלבע שעה איז דארטן דא אז ס'איז טאג איז דא א זון, קוים א האלבע שעה, ער זאגט א שבת האט מען געדארפט אין א האלבע שעה אריינכאפן שחרית מוסף מנחה מיט צוויי סעודות, אין א האלבע שעה, בקיצור איז די האלבע שעה טאג, זאגט ער אז דארטן מען האט איינעם דארטן אריינגעלייגט דארטן, די קעלט דארטן קען מען נישט פארשטעלן, ס'קען נישט וואקסן קיין העלצער פון קעלט. פון די פראסט. ער זאגט אז דארטן האט מען איינעם אריינגעלייגט דארטן, דארטן אין דעם שטעטל, און יענער איז דארטן אריינגעגאנגען האט ער מיטגענומען א גמרא, א תהלים, א טלית און תפילין, לולב וערובה, א שופר, ציצית. מען האט אים געגעבן א שטעל אפ אונטן, לאזט אלעס איבער דא, נישטא קיין גמרות, נישטא קיין תפילין, נישטא קיין תהלים, גארנישט, מען לאזט גארנישט אריין. גארנישט! מ'האט נישט געלאזט נישט קיין תפילין נישט קיין טלית נישט קיין שופר נישט גארנישט! זאגט איין זאך האט ער געזאגט האט ער מצליח געווען צו באהאלטן וואס? די של יד אונטערן ארמל און מיט דעם איז ער אריין איז ער אריינגעגאנגען מיט דעם של יד דערציילט ער ער איז געווען דארטן ער האט דארטן געהיטן שבת נאר דורכן זייגער ווייל מ'האט נישט געקענט וויסן דארטן טאג מיט נאכט דארטן. ס'איז געווען טעג וואס ס'האט בכלל נישט געשיינט קיין זון אפילו. מען האט געהיטן שבת נאר דורכן זייגער האט ער געזאגט. מען האט געוואוסט דורכן זייגער. על כל פנים, האט ער געזאגט ס'איז געווען שבת נאכמיטאג, איז ער ארויסגעגאנגען אינדרויסן, און ער הערט, ווייל ס'איז נישט, ס'איז נישט פארבויעט דארטן פון די קעלט, איז נישט געבויעט דארטן אזויפיל בנינים, האט ער געהערט פון דערווייטנס א קול, ער איז נאכגעגאנגען די קול. און ער גייט און ער גייט און ער גייט ביז ער קומט אן ער זעט אין א פענסטער זיצט א איד מיט האר לאנגע האר גאר לאנגע האר ביז צו דער ערד און ער וויינט ידיד נפש אב הרחמן שבת נאכמיטאג כי זה כמה נכסוף נכספתי אנא אל נא רפא נא לה איבער געזאגט און איבער געוויינט און איבער געחזר'ט. מיט האר ביז צו דער ערד און ער איז געשטאנען צוויי שעה און קוקט און קוקט אויף אים יענער האט גענדיגעט די נפש איז ער צוגעגאנגען צו אים ער האט זיך געגעבן א הייב אויף האט געזאגט אוי א איד די ערשטע מאל וואס איך זע א איד ס'איז געווען ביי אים די ערשטע מאל וואס ער האט געזען א אידן די ערשטע מאל איך זע א איד ער האט אים ארום גענומען צוואנציג יאר האב איך שוין נישט געזען קיין אידן זאגט ער איך בין דא צוואנציג יאר איך האב נישט קיין גמרא נישט קיין תהלים נישט קיין תפילין נישט קיין שופר נישט קיין לולב נישט קיין ע צוואנציג יאר די ערשטע מאל מ'זעט א איד ער איז געווארן אזוי בהתרגשות ער פרעגט אים האסט עפעס מיטגעברענגט? האסט געברענגט עפעס א גמרא עפעס תפילין? כ'האב געברענגט אסאך זאכן מ'האט אלץ צוגענומען געוועגט דאס טינטן האסט גארנישט געברענגט צוואנציג יאר בין איך דא נישטא קיין תפילין נישט קיין איין זאך האב איך מצליח געווען אריינצוברענגען וואס? תפילין של יד, אונטערן ארעמל, ס'ליגט מיר דא באהאלטן תפילין של יד, ס'איז געווען מוצאי שבת, שוין, מ'האט געווארט א גאנצע נאכט, מארגן גייט מען לייגן תפילין, איי, מ'האט זיך געגרייט און געגרייט א גאנצע נאכט, געווען פארטאגס האט ער גענומען גלייך די תפילין של יד, געמאכט אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין, און געלייגט די תפילין של יד, און גלייך האט ער געזאגט שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, און גלייך זאגט ער יצתה נשמתו בטהר. יענער איז גלייך אוועק געווען יציאת נשמה. ר' מענדל האט געענדיגט די מעשה, איז געווען ביי א פארברענג, האט ער געזאגט רבותי, זאל זיך יעדער איינער פון אונז מתבונן זיין האט ער געזאגט, ווען איינער פון אונז וואלט צוואנציג יאר נישט געעפנט קיין גמרא און נישט געלייגט קיין תפילין, צוואנציג יאר וואלט ער נישט געהערט קיין שופר, צוואנציג יאר נישט געזען קיין אידן, וואלט ער אויך געוויינט ידיד נפש צוויי שעה? וואלט ער אויך געוויינט און כי זה כמה נכסוף נכספתי צוויי שעה? יעדע ירידה, יעדע נפילה, אה, מען קען שוין נישט רעדן מיט אים, ער דארף שוין חיזוק, ער איז שוין צעבראכן, ער דארף שוין, ער דארף שוין חיזוק, און ער קען זיך נאכנישט בארואיגן. גיב א קוק דא, א מענטש צוואנציג יאר האט ער נישט געלייגט קיין תפילין, צוואנציג יאר האט ער נישט געזען קיין גמרא, גיב א קוק ווי ער שטייט און שרייט און וויינט ידיד נפש אב הרחמן, נכסוף ונכספתי. מיט אזוי אויך יעדער איינער מוז בונה זיין, ווען צוואנציג יאר האסטו נישט געלייגט קיין תפילין, וואלסטו אויך געוויינט כי זה כמה נכסוף ונכספתי? זאגט ער אבער יעצט אז אונז לייגן מיר יא תפילין האט ער געשריגן און מיר לערנען יא גמרא און מיר בלאזן יא שופר איז יעצט לאמיר שרייען ידיד נפש אב הרחמן כי זה כמה נכסוף די רצון במה דברים אמורים די רצון אין יעדן יעדן מצב דערפאר די רבוש ע האט געוואלט פון די וואך וואס מען זעהט די וואך חזל זאגן אז דער רצון של שמים איז געווען אז נישט דער אייבערשטער זאל זיי געבן, נאר וואס? זאל זיין על ידי שליח. אבער וואס זאגט רש י? אז דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו, לך אל העם, אם כן זאגט רש י שמזקיקין אותי, זיי האבן געזאגט רצוננו לראות מלכינו. זיי האבן געזאגט אונז וויל מיר נישט קיין שליח. אזוי האט כלל ישראל געזאגט פאר משה רבינו, אונז וויל מיר נישט קיין שליח. אינו דומה השומע תשובה על דבר זה שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך, אזוי זאגט משה רבינו צום הייליגן באשעפער, און זיי ווילן הערן פון דיר, אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך רצוננו לראות את מלכינו, וואס גלייך שטייט זאגט רשי גלייך א שורה שפעטער זאגט רשי פסוק י ויאמר ה' אל משה אם כן שמזקיקין לדבר עמם, כביכול דאס צווינגט כביכול לדבר עמם איז לך אל העם, דאס איז א כח פון א רצון, א ידיד נפש, מזקיקין לדבר עמם, א כח, מזקיקין לדבר עמם. און דאס איז וועלן טאקע. אז זיי וועלן טאקע, מזקיקין לדבר עמם, אבער דאס איז כח פון א רצון. ווי האט דער חפץ חיים געזאגט, דער רבונו של עולם האט באשאפן אויף די וועלט א מציאות, יעדע זאך וואס א מענטש מוז, האט יעדער איינער, ברויט מיט וואסער מוז מען, דערפאר איז דאס מצוי לכל. פיש מיט פלייש קען מען לעבן אויך אן דעם, איז האט עס נישט יעדער איינער, עס קאסט דאס, ווייל מען קען אויך אן דעם. זאגט ער אויב רוחניות וועסטו פילן אז דו קענסט נישט אן דעם, מוזטו עס אויך האבן, אז וועסט פילן דאס איז דיין לעבן.

ווייל תבור וכרמל זענען געקומען ביי מתן תורה די וואך, מען האט זיי אהיים געשיקט, מיט בושת פנים, זיי האבן געוואלט מען זאל קומען אויף זיי די תורה, וואס האט די אייבערשטער געזאגט, כולכם בעלי מומין אצל סיני, פארוואס? ווייל דער בארג סיני איז געווען די קלענסטע, דער רבוש ע האט געזוכט דעם נידעריגסטע, איז בקיצור תבור וכרמל זענען אהיים געגאנגען בבושת פנים, זאגט אבער, זאגט דער סאטמאר רב, אבער בשכר דער רצון וואס זאגט דער מדרש, בשכר לעתיד לבוא וועט מען בויען אויף זיי די בית המקדש, איז נישטא קיין גוטער רצון וואס ווערט פארלוירן, יעדער איינער וויל, וויל אפילו צום סוף נישט, אבער א רצון ווערט נישט פארלוירן. ס'ווערט נישט פארלוירן קיין רצון. דער חיד"א ברענגט אז ס'שטייט אין חזל אז פאר שמואל הנביא איז געבוירן געווארן איז ארויסגעגאנגען א בת קול און געזאגט אז ס'גייט עתיד להיברא גייט געבוירן ווערן א אינגעלע וואס וועט הייסן שמואל און ער וועט זיין א נביא. זאגט ער זאגן חזל אז אלע נשים האבן געגעבן א נאמען שמואל, די אלע יולדות האבן געגעבן א נאמען שמואל, האבן געוואלט זיי זאלן אבער למעשה איז געווען איין נביא, שמואל בן חנה. אבער זאגט דער מדרש אז די אלע וואס זיי האבן געגעבן א נאמען שמואל וועגן דעם רצון האבן אלע געזאגט איינמאל נבואה איינמאל האבן אלע געזאגט נבואה די אלע וואס זיי האבן געגעבן זאגט דער חיד"א דאס איז די טייטש משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו די אלע וואס זיי האבן געגעבן א נאמען וואס איז א רצון א רצון ווייל מען וויל אויף יעדע זאך קען מען זאגן איך קען נישט איך קען נישט וועט מען דיר פרעגן אבער איין שאלה וועט מען פרעגן פארוואס האסטו אבער נישט געוואלט האט ער געזאגט ווייל ווען די ווילסט עסן קוגל עסטו האסטו אבער נישט געוואלט יא איך וויל אזוי שטארק ווי האט ער געזאגט רצון איז אותיות צינור א צינור קען נישט בלאזן פון ביידע זייטן דארף מען ממקד זיין א רצון וואס ווילסטו נישט דער בחור וויל ער וויל ענדיגן שס אין איין נאכט און שלאפן אכט שעה און עסן צוויי און אכט מאל אין דעם נאכט דאס גייט נישט צוזאמען א רצון דארף מען ממקד זיין וואס ווילסטו מזקיקני לדבר עמם זאגט די אייבישטער ווייל זיי האבן געשריגן רצוננו לראות מלכנו אתגלה כשאין כן אין מזקיקני לדבר עמם זיי מזקיק ווער יוכל א ידיד נפש דער בחור וויינט זיך אויס אהבה רבה דאס איז דער רצון דארטן איז ער ממקד זיין רצון, ער וויינט זיך אויס אהבה רבה ביי השיבנו דארטן גיבט ער זיך א וויין אויס. וויינט זיך, ער וויינט זיך אויס אין בעט, ער וויל ארויס גיין פון בעט פארטאגס. גיי ארויס! ווי ר' ישראל סאלאנטער האט געזאגט, ער איז אריינגעקומען אין ישיבה האט ער געזאגט איך האב געהאט אין דער פרי א געהאט דארטן א פדיון שבויים, כ'האב זיך געוואלט אויסלייזן און די שבויים האבן זיך נישט געלאזט, ווי אין די צימער אין די בעטן דארטן אין ישיבה דארטן אין פנימייה, כ'האב געוואלט אויסלייזן די שבויים זיי האבן זיך נישט געלאזט, נאר פארקערט די רצון, די רצון דארף זיין ווען דו לייגסט זיך, ס'איז א מדרש אין משלי יט בית, זאגט דער מדרש, כל מי שישן על מיטתו בלילה, ער לייגט זיך ביינאכט שלאפן. וחושב בליבו ואומר למחר אני משכים ואעשה עם פלוני טובה, מארגן הייב איך זיך אויף פארטאגס איך מאך מיט יענעם א טובה, עתיד לשמוח עם הצדיקים בגן עדן לעתיד לבוא, פארוואס ווייל דו האסט פון דעם געטראכט אויפן בעט פארן שלאפן? דו האסט געטראכט אויף דעם אין בעט פארן שלאפן וועגן דעם איז ער עתיד לשמוח עם הצדיקים בגן עדן, אויפן רצון, אבער דער רצון דארף זיין א רצון. מיר זאגן נאך א צום הייליגן סיאטער רב זענען אריינגעקומען צוויי אינגעלייט, איינער האט געבעטן א ברכה אויף יראת שמים, און איינער האט געבעטן א ברכה אויף געלט, אויף עשירות. איז דער וואס האט געבעטן א ברכה אויף עשירות, ער איז א, האט ער ביידע אנגעווינטשן, אים יראת שמים און אים עשירות. דער וואס האט אים געווינטשן עשירות, איז אהיימגעפארן מיט א טעקסי, און ער האט געדארפט באצאלן געלט, האט ער נישט געהאט, האט געהאט נאר א צוויי הונדערטער. האט אים דער דרייווער געזאגט, כ'האב נישט קיין רעשטע. כ'האב נישט קיין רעשטע. האט ער אים געזאגט, דא איז דא א בודקעלע וואס פארקויפט לאטעריס, לאטאס, לאטא. גיי בייט ביי אים, בייט ביי אים. איז ער אריינגעגאנגען בייטן ביי דעם וואס ער פארקויפט לאטעריס, לאטא. האט אים יענער געזאגט, איך בין נישט קיין טשעינדזש, איך בייט נישט קיין געלט. דו ווילסט, קויף א טיקעט, קויף א קארטע, וועסט האבן רעשטע. בלית ברירה האט ער געמוזט באצאלן פארן דרייווער געלט. האט ער געקויפט א טיקעט, געקויפט א קארטע, און האט זוכה געווען א גרויסן, ער איז געווארן אן עושר. ער האט אים געוואונטשן, ער איז גלייך געהאלפן געווארן מיט עשירות, גלייך! צוריק געפארן, אויפן וועג צוריק האט ער זוכה געווען עשירות. איז צו מארגנס גלייך אריין געלאפן דער ערשטער, דער וואס האט געבעטן א ברכה אויף יראת שמים, און האט געפרעגט דעם רבי'ן איך פארשטיי נישט, איך האב געבעטן א ברכה אויף יראת שמים ער האט געבעטן אויף עשירות, און ער איז גלייך געהאלפן געווארן, גלייך אויפן וועג, און איך בין נאכנישט געהאלפן געווארן מיט יראת שמים. האט אים דער סיאטער רב געזאגט, ווען דו זאלסט עס וועלן די יראת שמים פונקט ווי ער האט געוואלט עשירות וועסטו אויך געהאלפן ווערן. פארשטיי? עם כשמזקיקין לדבר עמם, אזוי זאגן רצוננו לראות מלכינו. די הארץ, רצוננו לראות מלכינו די הארץ. יא, פאר אזא גרויסן שבת קבלת התורה, בכלל ווען ווען דאס הארץ סיני עשן כולו פון וואס איז עשן כולו פון די הארץ פון אידישע קינדער רצונינו לראות מלכינו מפני אשר ירד השם עליו באש דער בעש"ט זאגט באש ירד השם עליו באש אין דיין פייער אויף דעם גיבט אראפ דער רבונו של עולם מיט דיין פייער דיין פייער מ'דערציילט ס'איז געווען איינער וואס איינער דערציילט ער איז געווען פארן מלחמה פארן קריג איז ער ער איז נישט געווען קיין שומר תורה ומצוות ער האט נישט געלייגט תפילין און ער איז געווען אין בונקער דארט און ס'איז דאך געווען פחדים נוראים יא פחדים נוראים איז ער געווען דארט אין בונקער א פחד פון די נאציס ימח שמם האט ער מקבל געווען אז אויב ער גייט ארויס א לעבעדיגער וועט ער לייגן תפילין יעדן טאג און ער האט געהאט ניסים דארט, ממש ניסי ניסים, ווייל אלע זענען געהארגעט געווארן אין דעם בונקער, חוץ פון אים, ער האט געהאט ממש ניסים. נאך וואס עס האט זיך געענדיגט ווען די אמעריקאנער זענען שוין אריין, די אמעריקאנער דארט האבן באמבעדירט, איז געפלויגן א א באמבע געפלויגן אויף זיין בונקער און ס'איז אים אראפגעפאלן די לינקע האנט. די לינקע האנט צו לייגן תפילין, איז ער אריינגעלאפן צום ריי"צ צו פרעגן וואס איז פשט אין דעם, איך האב מקבל געווען א קבלה צו לייגן תפילין אין אזעלכע ניסים, און ווען איך האב געדארפט אנהייבן צו לייגן תפילין די לינקע האנט איז אראפגעפאלן, האט דער ריי"צ אים געזאגט, ווען דו בלייבסט מיט ביידע הענט וואלסטו זיך טאקע איינגערעדט אז דער רבונו של עולם דארף דיין תפילין? דער רבונו של עולם דארף דיין הארץ! דעם הארץ! מיר האבן שוין אלע מיט ביידע הענט מיט ביידע פיס, אבער די הארץ, די הארץ שטענדיג. ביי ירידה ביי נפילה ביי עליה אלץ שטענדיג די זעלבע זאך, ווי טייטשט ער דארטן די תפארת עוזיאל מען זאגט יעדן טאג ביים דאווענען הפכת מספדי למחול לי, די מספדי די עבירות, די אייבערשטער דרייט איבער די עבירות דרייט ער אויף אויף מצוות, ווייסט פארוואס זאגט ער למחול לי, דער מחול הייסט, זאגט ער, מחול הייסט א טאנץ. שרייבט ער אז עס איז געווען פונקט ווי א פוילישע טאנץ, די עולם קען א פוילישע טאנץ. מען גייט אריין און ארויס. זאגט ער, אפילו איך בין געווען אינדרויסן, אבער איך טאנץ גלייך צוריק, פאר דערפאר מעקט אויס די אייבערשטער די עבירות. אפילו איך האב זיך דערווייטערט, אבער מיין קאפ איז געווען, אפילו ווען איך האב זיך דערווייטערט, איך גיי באלד צוריק. און במילא די גאנצע צייט מיין הארץ צום אייבערשטן, דערפאר האט דער אייבערשטער איבערגעדרייט די עבירות אויף מצוות. דער מחול איז פונקט ווי א פוילישע טאנץ. האט איר אויסגעלערנט ווי אזוי א פוילישע טאנץ איז? הפכת מספדי. דו דרייסט איבער די עבירות, אפילו די, אפילו ווען ער האט זיך, ווייל אפילו ווען ער האט זיך דערווייטערט פון אייבערשטן אבער איך וואלט זיך צוריק נתקרב ווערן, די גאנצע צייט מיטן הארץ צום בורא עולם. זאגט די גמרא זאגט אין סוטה מ"ט, זאגט די גמרא ואלא עלמא אמאי קיימא, וואס שטייט אן די וועלט? זאגט די גמרא אקדושה דסידרא, וואס איז דאס קדושה דסידרא? די קדושה פון ובא לציון, ביי ובא לציון שטייט וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש, אויף דעם שטייט די וועלט זאגט די גמרא, די גמרא אויף דעם שטייט די וועלט. דו ווייסט אין שלחן ערוך שטייט וצריך לכוון בזה מאוד, אז מען דארף ביי דעם שטארק מכוון זיין, שטייט אין שלחן ערוך. צריך לכוון בזה מאוד, אין בית אהרן שטייט פון ר' אשר סטאלינער, אז איינער איז מכוון ביי די קדושה דסידרא, דאס מכוון איז מסדר דעם דעם סדר פונעם גאנצע טאג און מכוון גלייך. גלייך דעם אויף מכוון זיין, אין הלכה שטייט וצריך לכוון בזה מאוד. וואס איז די קדושה דסידרא וואס איז דאס אזוי פייער אויף דעם שטייט די וועלט וואס איז וואס איז שטייט אויף דעם די וועלט דער בית יוסף ברענגט אין קל"ב אין אורח חיים ברענגט א שבלי הלקט פארוואס האט מען מתקן געווען די קדושה דסידרא פארוואס ווייל וועגן די שונאים, די זיי האבן גוזר געווען א גזירה נישט זאגן קדושה ביים דאווענען, האט מען נישט געזאגט זיי גייען נישט זאגן נישט קדושת יוצר און נישט קדושה ביים דאווענען, און די שונאים האבן די גאנצע צייט געלאקערט דארטן, מען האט געלאקערט דארטן, אורבים, מען האט געלאקערט, מען איז געשטאנען דארטן אין שול ווייל מען האט גוזר געווען מען זאל נישט ענטפערן קיין קדושה. נאכן דאווענען נאך שמונה עשרה זענען די אלע שונאים געגאנגען, האט דער עולם גלייך געזאגט וקרא זה אל זה ואמר קדוש, קדוש, קדוש, קדוש. און אויף און אויף פארוואס זאגט מען עס אויך מיט לשון ארמי, ומקבלין דין מן דין, ווייל ווען מען וויל משלים זיין האט מען געוואלט אויך משלים זיין קדושת היוצר. אויך איין קדושה פון דאווענען, פון שמונה עשרה, און איין קדושה פון יוצר, דערפאר האט מען עס אויך געזאגט בלשון ארמי, אזוי זאגט די שבלי הלקט. און אפילו אז היינט זאגט מען יא קדושה, איז דאס געבליבן, דאס איז געבליבן, מ'האט נישט מבטל געווען קדושה דסדרא, פארוואס? גזירה שמא יגרום החטא, ס'וועט נאכאמאל, נאכאמאל זיין גזירות. אויף דעם שטייט די וועלט. וואס שטייט אויף דעם די וועלט? וואס שטייט אויף דעם? ס'דא אמאל, א מענטש קען נישט זאגן קדושה. נו, ס'שטייען דא שונאים, מ'קען נישט זאגן קדושה, איז ער ערלעדיגט. ניין ניין די אידן מ'זאגט ניין מ'האט געחלשט צו זאגן קדושה מיט די רגע זענען אוועק געגאנגען גלייך וקרא זה אל זה ואמר קדוש אויף דעם שטייט די וועלט א מענטש וויל קדושה מ'רעדט נישט נאר זאגן קדושה ער וויל זיך פירן בקדושה אבער די שונא שטייט אים דא און לאזט אים זיך נישט פירן בקדושה ער לאזט אים זיך נישט פירן בקדושה אבער די מענטש חלשט ער האט דעם רצון ער גייט אוועק גלייך וקרא זה אל זה ואמר קדוש אויף דעם מענטשן שטייט די וועלט. דאס איז דער געדאנק. דער געדאנק איז דא אמאל, אונס, ס'גייט נישט, מען קען נישט זאגן קדושה. נו, מען קען נישט, גענדיגט. און די שונא לאזט נישט, וואס קען מען טון? וואס קען מען טון? די שונא לאזט דאך נישט. ווייס איך חתם סופר זאגט על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון. אויף אויף אונס דארפסטו זאגן על חטא? וואס דארפסטו זאגן על חטא אויף אונס? דער חטא איז אז דער אונס איז געווארן א רצון.

אזוי ביי קדושת החיים, א מענטש ער קען נישט אבער ער ראנגלט זיך, ער וויל, ער וויל די קדושה, ער וויל די קדושה. אויף אים שטייט די וועלט. ער וויינט, ער וויינט אל תביאנו לא לידי חטא לא לידי עבירה. דאס איז די געדאנק. די די געוויין ויחד לבבנו לאהבה וליראה שמך, אויף דעם שטייט די וועלט, אז ער וויל די קדושה, ער לאזט זיך נישט. לאמיר נישט מאריך זיין רבותי, אבער ס'דא אזא מושג, די שבת קבלת התורה, יעדע איד עפעס מקבל, ס'דא א פשוט'ע פשט אין א תוס' רבותי, די גמרא זאגט אין עבודה זרה דף ג' אלע ווייסן, אז לעתיד לבוא, וועלן די אומות העולם זאגן פארן רבונו של עולם פארוואס גיבסטו שכר נאר פאר אידישע קינדער? זיי האבן מקיים געווען די תורה? ווער זאגט זיי האבן מקיים געווען? זיי האבן נישט מקיים געווען. וואס ענטפערט דער אייבערשטער? וואס זאגט די גמרא? עבודה זרה דף ג', שמים וארץ יעידו. הימל און ערד זענען מעיד אויף וואס? אז זיי האבן מקיים געווען די תורה. זאגן זיי גלייך, שמים וארץ נוגעין בעדות, זיי זענען נוגעין בעדות, אזוי וועלן די אומות שרייען צום אייבערשטן. פארוואס זענען נוגעין בעדות? ווייל שטייט דאך אם לא בריתי יומם ולילה.

וואס הייסט נוגעין בעדותן פרעגט תוספות אבער די עצם זאך אז ס'איז דא א הימל און ס'איז דא א ערד מוז דאך זיין אז אידן האבן מקבל געווען אידן האבן מקיים געווען די תורה ווייל אנישט שטייט דאך נישט די הימל און ערד וואס זאגן זיי נוגעין בעדותן אבער די מציאות איז ס'איז דאך דא א הימל און א ערד אז ס'איז דא א הימל און א ערד איז מוז דאך זיין מקיים געווען די תורה ווייל אנישט ווערט דאך די וועלט אויס זאגט תוספות ס'איז נישט ריכטיג פארוואס ווייל די הימל און די ערד שטייט אם מקבלים את תורתי, ווייל זיי האבן מקבל געווען די תורה, קען זיין זיי האבן נישט מקיים געווען, די הימל מיט ערד שטייען נאר ווייל זיי האבן מקבל געווען די תורה, ממילא, ממילא איז נישט קיין ראיה ווען עס שטייט הימל און ערד אז זיי האבן מקיים געווען די תורה, ווייל דאס איז נאר אויפן קבלה. שטעל דיך פאר, וואס שטייט דא אין תוס', א מענטש איז מקבל, דאס וואס היינט שטייט הימל און ערד נישט ווייל זיי האבן מקיים געווען די תורה, א מענטש איז מקבל א קבלה אפילו ער איז עס נישט מקיים צום סוף, אבער א קבלה, א כח וואס הייסט א קבלה, שבת קבלת התורה, גיי ארבעטן, ניין ווייל דער עולם האט דאך אזוי מורא צו נעמען קבלות, שוין גענומען, ס'איז נישט געוואלט, זיי מקבל די תורה, גיב א קוק, געוואלט נישט מורא זיין אזויפיל, זיי מקבל. זעסט איך, דאס איז פשט אין תוס', אז די קבלה האט געהאלפן, די קבלה, בזכות די קבלה שטייט די וועלט אויף הימל און ערד. שהם קיימים זאגט תוס' ממה שקיבלו, כדאמר אם ישראל מקבלים, וועגן די קבלה שטייט עס. וועגן די קבלה. וואס הייסט א כח פון א קבלה? ס'איז נישט קיין ראיה אז זיי האבן מקיים געווען די תורה.

ריינע מחשבות. מהרש"א אויף ריינע מחשבות און פני יהושע אויף שמחה. מיין גוטע פריינט פלעגט דערציילן אז איינער האט אים, עפעס א בחור האט זיך באקלאגט אז די מחשבות איז עפעס נישט, ער האט זיך געמוטשעט געפערליך, געפערליך, האט ער אים גענומען צום בעלזער רב, און בעלזער רב האט אים געזאגט, יא, אויף דעם האב איך א סגולה פון טאטן זכרונו לברכה, פון רבי יששכר דוב, א צוויי שטיקלעך מהרש"א א טאג. און דער בחור האט געזאגט פאר מיין גוטע פריינט אז די סגולה האט מיר אויסגעפיצט דאס מח, די סגולה האט מיר אויסגעפיצט דאס מח. מען רעדט וועגן סגולות, איך וויל דערציילן א מעשה מיט פני יהושע, מען איז אריינגעפארן אין סגולות, רבי יעקב מאיר שעכטער ברענגט אין ספר, ער שרייבט אז ס'איז בדוק ומנוסה. נאר מעביר סדרה זיין אין דעם טאג יעדן טאג דעם פרשה חומש מיט רש"י איז א סגולה בדוקה אויף שמחה אויך אויף שמחה אויף שמחה יא ער זאגט ס'איז בדוקה און ער איז מסביר דארטן א רבי יעקב האט עפעס א טענה וואס א מענטש איז נישט בשמחה ווייל ער איז נישט אויפן פלאץ וואס איז ער נישט אויפן פלאץ? ווען ער לערנט אן וואס ער האט געדארפט לערנען אין ישיבה, וואלט ער געווען בשמחה, ער איז נישט אויפן פלאץ, די בחורים פארשטייען וואס איך רעד, אינגעלייט אויך, ער איז נישט אויפן פלאץ, ווען ער לערנט די גמרא וואס ער האט היינט געדארפט לערנען, די פרשה חומש רש"י וואס ער האט היינט געדארפט לערנען, איז ער געווען בשמחה. בקיצור, ער שרייבט דארט ס'איז בדוק ומנוסה אז די פרשה חומש מיט רש"י איז א סגולה אויף שמחה. אבער פון רבי ר' יששכר דוב בעלזער שטייט, רבי ר' יששכר דוב בעלזער שטייט אז מעביר סדרה זיין יעדן טאג די פרשה חומש מיט רש"י זונטאג ראשון ביז שני שני ביז שלישי רבי יששכר דוב בעלזער איז א סגולה בדוקה וואס אין דעם טאג נישט עובר זיין קיין עבירות חמורות נישט עובר זיין אין דעם טאג עבירות חמורות האט ער געזאגט אויף זיך אויך ער פלעגט עס מאכן מיט רבינו תם'ס תפילין יעדן טאג רבי יששכר דוב בעלזער יעדן טאג מעביר סדרה זיין א פרשה חומש מיט רשי, זונטאג ווען מיר שיינען בראשון ושני, מאנטאג ווען שיינען בשלישי, אז יעדער נישט עובר זיין דעם טאג עבירות חמץ. איז די מעשה דא איז געווען מיטן פני יהושע א מורא'דיגע מעשה, די פני יהושע ברענגט עס אין הקדמה. א מורא'דיגע מעשה ווען א מענטש איז מקבל וואס הייסט מקבל א תורה מקבל אויף זיך עול תורה ער ברענגט דארטן ג' כסלו תקפ ס ג ער איז געזעצן אין לעמבערג אינדערהיים און האט עוסק געווען בתורה עם תלמידים מקשיבים פליצלינג האט זיך צופלאקערט א שריפה ס'איז געווען פשוט פיל פעסער וואס איז געווען פיל מיט אבק שריפה מיט חומר נפץ, ס'האט געגעבן א שריפה, ער שרייבט און נהרסו בתים גדולים מיט בצורות חומה, אלעס איז געווארן צעווארפן, ס'איז געהארגעט געווארן דעמאלטס זעקס און דרײַסיק נפשות, די פני יהושע'ס רעבעצן איז אוועק, און זיין בת יחידה איז אוועק דעמאלטס, זיין רעבעצן און בת יחידה זענען אוועק.

זאגט ער ער האט געפילט אז דער בנין אויף אים זאגט ער ער האט נישט געקענט רירן קיין שום אבר און ער שרייבט דארט אין פני יהושע אז ער האט ער האט פארשטאנען אז ער גייט אוועק יעצט פון די וועלט און ער האט געפילט אז ער האט דארטן אלע ארבע מיתות בית דין סקילה געפאלן די גאנצע בנין אויף אים שריפה דאס איז געווען א שריפה און הרג מיט חנק און ער האט דארט מתאר אז אז ער האט אין זינען געהאט אז קורות ביתו שטייט דאך מעידין עליו ביום הדין יד העדים תהיה בו בראשונה איז ער האט געמאכט די ער איז אזוי געלעגן דארטן אונטער די אלע זאכן שליש או רביע שעה, לערך שליש או רביע, א פערטל שעה אדער צוואנציג מינוט. דערווייל, נאך צוואנציג מינוט איז געווארן שטילער די פייער, און והחלו המוני עם, מ'האט אנגעהויבן לנסות לחלץ את הלכודים מן ההריסות, ארויסנעמען די וואס זענען, אנהייבן ארויס נעמען. זאגט ער אך דא עקא שהם המיתו רבים על ידי שדרכו מען האט אפגעטרויטן אזוי מענטשן מען האט נעבעך ווען זיי געגאנגען ארויסשלעפן האט מען נעבעך געהארגעט מענטשן נעבעך מען האט אפגעטרויטן על די הם המיתו רבים על ידי שדרכו עליהם ורמסו אותם אונעם סאן סוף דבר יעצט הער דעם לשון זיינע סוף דבר כבר יצאתי מכלל ודאי נפשות לידי ספק פריערט בין איך געווען ודאי איך גיי איך האב געזען עפעס ווערט א ספק עפ י מענטשן מען דרייט זיך שוין אפשר האט מען אז אמרתי עודני בתוך הגל. ווען איך בין געווען נאך אונטער די ערד, אונטער די, אונטער די אלע הריסות, האב איך אמרתי, ער האט געזאגט צום הארץ, ער האט מקבל געווען, אז אם יהיה אלוקים עמדי האט ער געהאט א קבלה אויף תורה, אויף תורה, און גלייך האט זיך געמאכט א שביל און ער איז ארויסגעגאנגען לעבעדיגערהייט. ער האט געזען ממש בחוש, ווען יעדער איינער מקבל, זיי זענען מקבל א פרשה חומש מיט רשי, יעדן טאג איז ער מקבל, יעדער איינער מיט זיינע, צו איינער לערנט פני יהושע יעדן טאג, אין נפקא מינה.

נעשה לי ויצאתי בשלום בלי פגע, אז ידעתי נאמנה כי מהשם היה הדבר ממש במקום שאין מציל. א מורא'דיגע מעשה, פני יהושע. וויסן א כח פון א קבלה, יא, די קבלה איז פייער. דער חתם סופר זאגט יענע וואך ויאמר אם שמוע תשמע לקול השם אלוקיך זאגט אם שמוע דו וועסט מקבל זיין זאגט די אייבערשטער צו תשמע לקול השם אלוקיך וועסט קענען מקיים זיין. אז דו האסט אזוי מורא מקבל צו זיין איך ווייס נישט איך קען נישט שטיין דערביי. זאג בלי נדר אבער בלי נדר. זאגט ער אם שמוע, אזוי זאגט דאך דער חתם סופר, אם שמוע, נראה לי שהיא הבטחה. זאגט דער חתם סופר, אם שמוע תקבל עליך לשמוע, אויף דאס מקבל זיין אויף זיך צו הערן, אז אני מבטיחך, זאגט דער אייבערשטער, כי תשמע לקול השם אלוקיך. כי יעזרך השם דער אייבערשטער דיר העלפן, און והישר בעיניו תעשה, כי לא יאונה לצדיק כל און ורגלי חסידיו ישמור. זיי זיך נאר מקבל. זיי זיך מקבל. נעם זיך עפעס. א שאקל. ער דערציילט רב חיים קנייבסקי. רב חיים קנייבסקי דערציילט, ווען ער איז געווען יונג, איז ער צוגעגאנגען צו איינעם בעטן ער זאל ווערן מיט אים חברותא. און יענער איז געווען זייער עמפינדליך צו פארקילעכץ. געווען רגיש, רגיש זייער צו פארקילעכץ, ער האט געקענט שנעל פארקילט ווערן, און ווען ער איז געווארן פארקילט איז ער געלעגן א חודש. האט ער געזאגט פאר רבי חיים קנייבסקי, וואס דארפסטו אזא חברותא, וואס קען זיך אזוי שנעל פארקילן, ער איז אזוי עמפינדליך צו פארקילעכץ, און און ווען ער פארקילט קראנק א חודש, גיי נעם א געזונטע חברותא נארמאל. זאגט רבי חיים האט אים געזאגט, וואס ווייסטו, אפשר טאמער וועסטו קובע זיין מיט מיר חברותא וועסטו זיך קיינמאל נישט פארקילן, וועסט זיך בזכות דעם קיינמאל נישט פארקילן. ער האט קובע געווען מיט אים חברותא, ער האט געלערנט מיט אים יעדן טאג, זאגט רבי חיים קנייבסקי, לאנגע צייט, ער איז קיינמאל נישט פארקילט געווארן, אפילו ער איז געווען רגיש אויף דעם, ער איז קיינמאל נישט פארקילט געווארן, זאגט ער, ביז איין טאג וואס די חברותא איז נישט געקומען מסיבה וואס ער האט עס געהאלטן פאר סיבה מוצדקת, ער האט עס געהאלטן פאר סיבה מוצדקת, איז ער נישט געקומען צו מארגנס איז ער פארקילט געווארן און זיך אפגעהאקט די חברותא. כל זמן א מענטש האלט א קבלה ווי דאס היט אויף אים זאגט ער. ווי דאס היט אויף אים פון אלע זייטן. נו. אייבישטער האט. דא א ווארט זאגט דאך ולא תעלה במעלות על מזבחי. ולא תעלה במעלות על מזבחי די וואך סוף פרשה וואס הייסט ולא תעלה במעלות ווייל מען גייט ארויף א טרעפל פילט מען א עליה פילט מען דער אייבישטער זאגט איך דארף נישט פילן אפילו קליינע טריטן איך נעם אויך אן קליינע טריטן א כבש פילט מען נישט די טריט יעדע זאך נעם איך אן דו מיינסט דו פילסט נישט איך פיל יעדע זאך יעדע זאך נעם איך אן יעדע זאך ווי זאגט דער דרכי מוסר זאגט ותתצב אחותו מרוחק לדעת מה יעשה לו שטייט ביי מרים הנביאה ווייל זי געשטאנען און געווארט אויף משה רבינו, ותתצב אחותו מרחוק בשכר זה, וואס איז געווען? והעם לא נסע עד האסף מרים, געדענקט ווייל מרים הנביאה האט געווארט, וואס האט זי געווארט אזא גרויסע מעשה, ס'איז די גרעסטע נארמאלסטע זאך א שוועסטער ווארט אויף א ברודער, יא, נארמאלסטע זאך, מאכסט פון אים אזא גרויסע געשעפט? זאגט ער יא יא, ס'איז טאקע א קליינע מעשה, אבער דו ווייסט, זיי דיך מתבונן, ווייסט וואס איז ארויסגעקומען פון דעם? ווען מרים איז נישט דא דארטן, איז בתיה בת פרעה געקומען, משה רבינו האט דאך נישט געוואלט עסן פון א גויטע. ווען מרים איז נישטא און זי ברענגט נישט יוכבד, וואלט משה רבינו אויסגעגאנגען פון הונגער. ער וואלט אויסגעגאנגען פון הונגער, וואלט כלל ישראל נישט ארויס פון מצרים, וואלט זיך געענדיגט כלל ישראל. אזוי קוקט עס אויס א קליינע מעשה, מ'מיינט א קליינע זאך, ס'איז נישטא קיין קליינע זאכן, פון יעדע קליינע זאך גיב א קוק וואסערע גרויסע זאך ס'איז ארויס. פון דעם קליינע זאך פון דעם איז ארויס און געראטעוועט געווארן משה רבינו, ס'איז נישטא כזה זאך א קליינע זאך. מענטש טראכט וואס זאל איך דא אריינקומען יעצט, דא אריינקומען יעצט, ס'איז, א קלייניקייט, נישטא קיין קלייניקייט. אמאל ביסטו ארויסגעגאנגען מיט א גוטע קבלה, ביסט ארויסגעגאנגען, נישטא קיין קלייניקייט. נישט דא קיין קלייניקייט. גיב א קוק ווי מרים הנביאה, ס'זעט אויס א קלייניקייט, די שוועסטער געווארט אויף א ברודער, א קלייניקייט. ווען נישט דעם איז נישטא קיין משה רבינו. ווייל בתיה בת פרעה האט אים געוואלט געבן צו עסן, ס'איז נישטא קיין, קיינער האט נישט געוואלט עסן פון קיין מצריות. ווען זי קומט נישט ברענגט נישט יוכבד, נישטא קיין משה רבינו, נישטא קיין כלל ישראל, נישט ארויסגעגאנגען פון מצרים. ס'דוכט א קלייניקייט. הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ווי טייטשט ר' ברוך שמעון שניאורסאהן די גמ' זאגט אין בבא בתרא, וכחול ארבה ימים, איז די גמרא מדמה מעשיהם של צדיקים צו חול הים. וואס האט מעשיהם של צדיקים מיט חול הים? די גלי הים איז ידוע ס'איז מורא'דיג שטארק, די גמרא שטייט אין מדרש א יעדע גל גייט ארויס ער וויל פארשווענקען די וועלט, ער קען פארשווענקען די וועלט, א גל קען פארשווענקען די וועלט, משוגענע כוחות. א גארגער זאמד, א זאמד האט עפעס כוחות? גארנישט. א זאמד האט עפעס כוחות? גארנישט. אבער וויבאלד די זאמד איז צוזאמען אזויפיל, איז זאגט די גמרא אז דאס שטעלט אפ דעם ים, די ים קען נישט פארשווענקען די וועלט וועגן די וועגן די ים, וועגן די זאמד, די חול הים. א גארגער זאמד איז גארנישט, אבער אסאך צוזאמען איז אזוי שטארק, ממילא דערפאר זאגט די גמרא מעשיהם של צדיקים כחול ארבה, דאס הייסט פונקט ווי זאמד פון ים, ווייל אפילו יעדע מעשה איז קליין אבער אסאך מעשים צוזאמען, א צדיק ווערט נישט דווקא פון איין גרויסע מעשה, פון אסאך פאר קליינע זאכן פון דעם ווערט ער אויך טאקע אפט מאל א גרויסע צדיק. יא, לאמיר מסיים זיין מיט א ווארט פון די תולדות די וואך. ער זאגט עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים כי בדבר אשר זדו עליהם זאגט די תולדות אזוי אז שטייט אין אלשיך הקדוש דער פסוק אין תהילים ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו פרעגט דאך די גמרא שוין אז חסד מיט כמעשהו איז דאך א סתירה הויך און וויי אויב ס'כמעשהו ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו כמעשהו איז חסד זאגט דער אלשיך הקדוש יא ס'איז א חסד פארוואס ווען דער רבש"ע באצאלט א עונש פאר מענטשן צאלט ער אים כמעשהו מידה כנגד מידה, דאס איז א חסד, פארוואס? ווייל שטענדיג ווייסט דער מענטש איך דארף תשובה טון, אבער איך ווייס דאך נישט אויף וואס, געוואלד, אויף וואס דארף איך תשובה טון? אבער אז דער אייבערשטער באצאלט מידה כנגד מידה, ווייס איך יעצט גענוי פונקטליך אויף וואס איך דארף תשובה טון. איינער האט מיך געטשעפעט, וועמען, ווער איך מתבונן, וועמען האב איך געמאכט אזא שטיקל? יעדע זאך אז ס'איז כמעשהו ווייס איך פונקטליך אויף וואס איך דארף תשובה טון, לך השם חסד, וואס איז די חסד? כי אתה תשלם לאיש ווען די אייבישטער באצאלט פאר א מענטשן אן עונש איז עס כמעשהו ממילא א חסד, טייטש די תולדות ברענגט עס די וואך, טייטשט עס אזוי די טייטש עתה ידעתי כי גדול השם מכל אלקים, אין יעדן מידת הדין אלקים איז דאך דין, השם איז רחמים. אין יעדן מידת הדין איז אויך דא רחמים. וואס? כי בדבר אשר זדו עליהם. וואס דו ווייסט זדו עליהם איז דאך מידה כנגד מידה. בקדרה אשר בישלו בעצמם נתבשלו, זאגט דאך רשי. ווייל זיי האבן אריינגעווארפן אידן אין ים, דערפאר האט מען זיי אריינגעווארפן אין ים. איז דער מידה כנגד מידה. דאס איז די. רחמים פון דעם דין. אזוי טייטשט די ווילנער גאון אין די גמרא, אם רואה אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, וואס זאגט די גמרא? יתלה בביטול תורה, פרעגן דאך אלע די קשיא, אויב ער האט ביטול תורה פארוואס לא מצא? פארוואס דען לא מצא, זאגט די ווילנער גאון ווייל יפשפש במעשיו, נישט אלע מעשים, מעשיו הייסט דער מידה כנגד מידה. פש ולא מצא איז טייטש ער ווייסט ער האט נאך עבירות אבער ס'איז נישט די מעשיו, ס'איז נישט קיין מידה כנגד מידה. איז ל ב ביטול תורה? ווייל פונקט ווי שכר תלמוד תורה כנגד כולם איז ביטול תורה קען שוין זיין קעגן אלעס. ביטול תורה מוז נישט זיין מידה כנגד מידה. ווייל ביטול אויב ס'איז נישטא די מידה כנגד מידה איז ל ב ביטול תורה. אבער למעשה מיט א גוטע זאך ענדיגן פארקערט שכר תלמוד תורה כנגד כולם די וואך קבלת התורה מתן תורה אסאפי' קילא און יעדע איינער מיט זיינע קליינע קבלות וואס ער האט. קבלת התורה אריינגיין מיטן ברען מתן תורה און סראפיקל האבן די אלע שפע פון מתן תורה לנו ולכל ישראל. א וועלט פון תורה אין קול הלשון. אין ארץ ישראל ריפט נול דריי זעקס איינס זיבן איינס איינס איינס פיר, אין ענגלאנד נול דריי דריי נול פינף פינף איינס זיבן זיבן זיבן זיבן, אין אמעריקע זעקס נול פינף דריי איינס דריי זעקס זעקס זעקס נול.